א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויקרא. כ'האב שוין געמאכט א שיעור און גאנץ א לאנגן אויך, און כ'וויל נישט אויפהאלטן דעם עולם צופיל ווייל יעדער דארף העלפן פאר פסח קלינינג. אמאהל האט א פרוי געזאגט פאר איר מאן דיין בעסטע העלפ איז אז דו גייסט אין שול און דו לערנסט. שטייסט מיר נישט אונטער די פיס. ביסט דאך מיט צוויי לינקע הענט עניוועי, יעדער מאן איז מיט צוויי לינקע הענט. בקיצור, גייט ער אין שול און ער לערנט א האלבע שעה. קומט ער אהיים און דאס ווייב זעהט אוי ער איז שוין ווידער דא. זאגט זי וואס ביסטו אהיימגעקומען? כ'האב דיר דאך געזאגט זאלסט זיצן.

אמת, אז דו גייסט מיט א ביבער היט און דו גייסט צו א זונה, זאגט מען די אלע חסידים וואס זיי גייען מיט ביבער היטן גייען צו זונות. אז עטס מאכטס אזא באלאגאן, אזא מין שטינק, ס'איז ממש א גרויל, איז קודם כל מאכט עטס זיך ענק דאס אן ביי ענק, קינדער וואס האבן אסטמא קענען שטארבן פון דעם, און נאכדעם איז די עיקר זאך וואס מען דארף פארשטיין איז, דער צייטונג שרייבער זאגט מיר. זעסט, דאס איז די פירות פונעם דברי יואל, ער האט נישט געכאפט אז ער רייצט אן קינדער, צו פראטעסטן ווי הייליג ס'איז געווען, דאס זענען די תוצאות. האב איך אים מסביר געווען, ס'איז נישט אינגאנצן אזוי. די מלחמה קעגן ציונות איז שוין א מלחמה פון איבער צוויי הונדערט, צוויי הונדערט און פופציג יאר. אמאל האבן זיי געהייסן חובבי ציון, און קיינער האט נישט געוואלט אז די ציוניסטן זאלן רעגירן. זיי האבן געהאט א פארטיי איבער גאנץ יוראפ, די ציוניסטישע פארטיי. זיי האבן געזאגט אז מ'זאל הרג'נען מענטשן, רק בדם תהיה לנו הארץ, ווייל דעמאלטס וועט מען זאגן מ'איז א צעשלאגן פאלק און מ'מוז האבן א לאנד. ס'האט קיינעם נישט אויסגעפעלט דאס לאנד, מען האט געוואלט געבן פאר די ציוניסטן ערגעץ, איך ווייס אין אוגאנדא האבן זיי נישט געוואלט נעמען, זאג איך דאס איז אן אלטע מחלוקת, דאס האט נישט די דברי יואל געברענגט, דאס האבן געברענגט צדיקים קדושים וואס האבן געפירט די יסודות פון אידישקייט, זענען קעגן די אלע זאכן, און דאס וואס מען האט דעמאלטס גענומען פראטעסטס, וויל איך אייך זאגן, איך בין דאך געווען דעמאלטס א בחור, איי וואז א גראואינג טשיילד, קיינמאל אין לעבן נישט געווען אז מען זאל שלאגן מיט הענט, קיינמאל אין לעבן נישט געווען אז ס'זאל גיין אוט אוו קאנטראל, ס'איז אלעס געווען ממש קאנטראל שבקאנטראל, די פאליס פלעגן אפילו באוואונדערן ווייל געווענטליך ביי די גוים הייבט זיך אן צום סוף מען ווערט משוגע, האט מען אויסגערופן צו האבן נישט קיין חלק מיט מדינת ישראל און דעטס אלל. אויסער דעם וואס מען האט פראטעסטירט וועגן קעגן געוויסע זאכן. דאס איז אלעס גוט געווען זאג איך ווילאנג אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל וואס איז געווען א אויסגערעכנטער מענטש אן אדם השלם בכל ענינים געווען אזוי אויסגערעכנט מיט יעדע זאך עס איז ממש נישט צום גלייבן. איז ביז ער האט עס געפירט האט עס געהאט א פנים, ס'איז געקומען די שווארצע וואס האבן ביי אונז אנגעהויבן צו פירן, די מיילעך שווארץ, האט די רבי געזאגט מען זאל זיי אינזינען האבן ביי ולמלשינים, זיי האבן געהאלטן מען דארף גיין דריי מאל א טאג פראטעסטירן אין פראנט פון די UN, משוגעים. נאר מ'איז געווארן א גאנצע אפטיילונג פון נטורי מיט עדה חרדית, אלץ באלאוני. שוין, אזוי בין איך אים דאס מסביר, זאג איך אים, די חברה וואס דו זעסט דא, דאס זענען סעקס פריקס. די קומען בכלל נישט פראטעסטירן, זאגט ער ווילסטו וויסן עפעס? גיי צו צו איינעם פרעגן פארוואס ביסטו דא? איז ער צוגעגאנגען האט יענעם געפרעגט זאגט ער איך בין דא פאר ענדזשוימענט, אונז גיימיר נישט אין קיין טעאטערס און קיין קולנוע, אונז האבן נישט קיין מיידלעך, דא כאפט מיר זיי, דא אויף די ווידיאו זעהט מען ווי מען האט געכאפט נעבעך א מיידל און מען האט זי געהאקט שטיקער, זי ממש איז ניצול געווארן, וואלט זי געקענט הרג'נען, שרייט א בחור אויף איר טו דיר אויס דיין שירט, ווייל ס'איז געווען א פראטעסט אפאר טעג צוריק, איז געגאנגען א מיידל זי האט זיך אויסגעטון איר שירט זי איז געבליבן מיטן ברא עקספאוזד. און זי האט געלאכט, יעדער האט מיטגעלאכט, יעצט זיי האבן דא די ווידיאוס די קלאוס אפס אז די חברה האבן פשוט געטאטשט די מיידלעך ווי מען טאר נישט, דעטס וואט איטס אלל עבאוט, רבותי דאס איז נישט אונזער רבי, אונזער רבי איז נישט געווען אזוי, און איך האב דאס מסביר געווען פארן צייטונג שרייבער, דאס איז פיפל וואס זיי האבן נישט וואס צו טון מיט די צייט, זיי זיצן אדער אין א ישיבה וואס איז זיי נמאס החיים משעמם להם, אדער אין כולל, אבער דאס האט נישט מיט אונזער רבי'ן, ווייז מיר איין מאל וואס אונזער רבי האט געמאכט א פראטעסט און עס איז געווען אוט אוו קאנטראל, נעווער העפענד. סאו בעיסיקלי ווי מער עטס עטס אנדרייען און עטס עטס מיטגיין מיט די עדה חרדית און עטס עטס מיטגיין מיט די אנדערע משוגעים דארט אין די פלג הירושלמי, ס'נעמט אראפ דעם רבי'ן מיט זיינע אלע כוחות מיט זיין גאנצן ויואל משה מיטן דברי יואל מיט אלע יארן וואס ער האט געהארעוועט מיט אונז צו מאכן אונז פאר נארמאלע מענטשן. יעצט ר' אהרן, הרב ר' אהרן איך וויל דיר זאגן, האסט געטון א מורא'דיגע זאך מיט דיין דרשה ווייל דיין דרשה איז דא ארומגעגאנגען אויף אלע טעלעוויזשענס, אלע טעלעוויזשענס האבן עס געוויזן און מ'זעט, אז נישט יעדער משוגענער און יעדער נערוון קראנקער איז א סאטמארער, ס'איז דא געזונט אין סאטמאר אויך, ס'דא מענטשן וואס פארשטייען וואס דער רבי האט געוואלט, איך וועל נאך רעדן אסאך וועגן דעם, ווייל בעיסיקלי וואס דא איז געשען איז, מען האט אנגעכאפט די מיידלעך ביי די דאדע, מען האט זיי אנגעכאפט דארטן ווי מען טאר נישט, מען האט זיי איבערגעלייגט אראפגעווארפן אויף די פלאר, דעטס אלל איט טורנד אוט טו בי, און וויי זעהסטו קומט ס'קומען פארהייראטע ווייבלעך, זעהט אויס זייערע מענער זענען כולל אינגעלייט און זענען משבת לשבת אידן, קומען זיי זיך דא אביסל שטופן, ווייל דא מעג מען. דאך דא צוויי פלעצער ווי מען מעג, ווען מען פארט אויף מירון לג בעומר, די בארג אראפ, מען קען נישט נזהר זיין אז מען זאל נישט אנרירן א פרוי, און מענער קענען כאפן, און יונגלעך מיט בחורים, און די צווייטע איז ביי די אלע פראטעסט, נאר אזוי ווי מירון איז דאך נאר איינמאל א יאר, איז במילא מאכט מען אינמיטן יאר אויכעט, ס'איז א שאנדע וואס מען טוט מיט אונזער גאנצן הייליגן רבינ'ס שיטה, ער העט אראפגיין אין די היסטערי, איך וויל ענק נישט זאגן ווי וואס, און זיי זאגן נאך אז. אהרן איז דער שולד ווייל ער האלט נישט מיט. אהרן זאלסט קיינמאל נישט מיטהאלטן מיט די משוגעים. דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו גיי לייז אויס די אידן. פרעה איז קיין בהמה נישט געווען. פרעה איז געווען זייער זייער א אויפגעקלערטער קעניג. די מעטראפאליס פון מצרים איז געווען דעמאלטס די די אזוי ווי מער ווי אמעריקע היינט. זיי האבן נאך געהאט כישוף מיט אלעם. האט פרעה געוואלט וויסן אפשר איז דער משה רבינו א בלאפער, אפשר האט אים דער אייבערשטער קיינמאל נישט געשיקט. האט ער אים געפרעגט מי ומי ההולכים? סתם אין חדר האט מען געלערנט ווער און ווער זאל גיין. איז די ספרים הקדושים זאגן א טיפע בחינה, ער האט אים געפרעגט מי ומי ההולכים? איך וויל זעהן, דער אייבערשטער האט געזאגט זאלסט ארויס נעמען די אידן, ווער גייט גיין מיט וועם? ר' שלום לויפער העט גיין מיט בן גוריון, דעמאלטס ווייס איך הלא השם שלחני. איך וויל זעהן וויאזוי, האו יו סעטינג יור סעלף אפ, דאס דאס איז די טייטש פון מי ומי ההולכים. ווער גייט מיט וועם? די זעלבע דא אויך, מאכט א פראטעסט, ווער איז דאס? פלג ירושלמי איז א משוגענער, אויערבאך איז א נערוון. קראנקער, און ער נעמט צוהיצטע בחורים וואס זיי ווילן אביסל סעקס און אביסל זיך שטופן מיט מיידלעך, און איז עס ממש א דיזעסטער, זאל זיין אן ערנסטער מענטש א מנהיג פון כלל ישראל וואלט ער געזאגט דאס איז אביזרייהו דגילוי עריות, מען טאר דאס נישט צולאזן, יעצט די בחורים דארפן עקשן, איך האלט אויך אזוי, איך האלט מען דארף מאכן א פלג ירושלמי פוטבאל טיעם, סאקער טיעם, און א עדה חרדית סאקער טיעם, און מען דינגען גרויסע פלעצער אזוי ווי מען האט געדינגען דעמאלטס זיך שלאגן זיך קעגן די. אינטערנעט און מ'וועט מאכן א געים. פארגעס נישט, די קינדער און די בחורים און די מיידלעך זייערע הארמאנס וואקסן. דער אייבערשטער האט געזאגט פרו ורבו, פרו ורבו דאס איז ביזן טויט און אפילו נאכן טויט אויך. דא מענטשן וואס האבן קענסער ס'וואקסט אינעם קבר. דאס איז פרו ורבו, דער אייבערשטער האט געזאגט ס'זאל זיך מערן די סעלס זאלן וואקסן. און בשעת ווען די סעלס וואקסן און זיי מערן זיך. דעמאלטס ווערט יעדער אין אן אנדערע אטמאספער, ער טראכט אנדערש, ער ווערט סעקסי, א מיידל ווערט סעקסי ווען זי פילט ווי די בלוט טוט זיך אויף דעוועלאפמענטס קומט ארויס, זי ווערט קלין. אונז פארשטיי מיר די טינעידזש לייף, אונז זעמיר אויך געווען טינעידזשערס. די צרה איז אז יעדע בהמה וואס ס'פירט וויל זיין ווי פרומער און זי וויל נישט פארשטיין. איך בין יעצט געווען דא, איך האב דא מיטינגען טאג און נאכט, איך ארבעט. צוויי און צוואַנציק שעה א טאג, זאגן דער ליובאוויטשער רבי האט געארבעט, ער, ער האט נאר געדארפט שלאפן צוויי שעה, איך שלאף נישט קיין צוויי שעה אויך נישט און איך דרייוו א קאר ברוך השם, און ווען איך פיל איך ווער א טראפעלע מיד שטעל איך מיך אין די זייט און איך קען כאפן א שלאף פון צוואַנציק מינוט א האלבע שעה, איך האב דא מיטינגען מיט די אלע מענטשן וואס זענען אין חינוך און איך בין זיי מסביר ווי לאנג יו נאט גאנא גיוו די טשילדערן עקטיוועטי און ספארט,

צוריק שטעכן מ'וועט זיך הרג'נען און האסט פארלוירן דאס לאנד. פארלוירן דאס לאנד איז גארנישט, דו לעבסט אין א משוגעים הויז. דאס איז איין זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן בקיצור, כ'וועל נאך רעדן פון דעם. די צווייטע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן איז, ס'האט אריינגעקומען אין צייטונג אז א אין מרכז הארץ, דאס איז מסתמא ירושלים, בני ברק און די געגנט, איז דא א איד א רב א ראש ישיבה א צדיק א בעל מקובל מיט אלע ניין יארד, די האול ניין יארד, איך בין דא געווען, זאגן די רבנים, טו דיר אן אביסל רבנישע קליידער, ביסט דאך א תלמיד חכם, דו באווייזט דאך דא מורא'דיגע זאך אין מקואות, זאג איך ניין די, די קליידער מאכן דאך יעדן הארני, זיי מאכן מ'זאל ווערן א סעקס פריק, מ'האט געכאפט יעצט איינעם און ער איז א בעל מקובל אויכעט, און ער געבט עצות פאר מענער און עצות פאר פרויען, און מען האט אים שוין היינט אינדערפרי אויפגעפיקט. יא ער האט גערעיפּט און צוגערעדט, מאנס געווען, מפתה געווען, ס'איז איז גוט מיט אים. יעצט איז דא נאך א דריטע זאך וואס איך וויל רעדן, ס'איז א פרשה פון מאנטשעסטער, וואס א טאטע מיט אסאך קינדער, און ער האט געטאטשט זיינע קינדער, די פרוי איז אנטלאפן, און דארט איז אויך דא דער אנגעפליקטע בהמה, דער סאטמארע דיין, וואס ער לאזט נישט מ'זאל גיין צו די פאליס, אבער א וועסטהיים האט געזאגט פאר די מענטש, פארלאז מאנטשעסטער, איך ברויך נישט קיין שטינק מער, האמיר שוין געהאט גענוג, זיי האבן געהאט די פרשה. פון דעם גרינהאוז זיי ווילן מער נישט האבן, זיי ווילן עס נישט האבן מער. אבער דער סאטמארע דיין, דער בהמה, דער ווייסט נאך נישט אז מען האט שוין געטוישט, ער הייסט האראוויץ, עניוועי, און ער איז דווקא יא געזעסן אין מאנטשעסטער, ווייל זעט אויס דער סאטמארע בהמה, דער דיין, האט אים געזאגט דארפסט נישט קיין מורא האבן, ער האט נישט געכאפט אז היינט בלאזט שוין דער ווינט א דיפרענט דירעקשאן, גארנישט, מען האט אים אויפגעפיקט און איינגעזעצט. דעטס איט, ווייל די פרוי האט קאמפלעינט, די פרוי איז אנטלאפן מיט די קינדער אויף אמעריקע, זי האט קאמפלעינט אז ער האט געטאטשט די קינדער, און זיי האבן אים איינגעזעצט, וויאזוי זיי האבן עס אינוועסטיגעיטעד, דעטס פאר יו טו פיגור אוט. יעצט, ווען ר' עמרם בלוי זכרונו לברכה פלעג גיין פראטעסטירן, איז קיינמאל נישט געווען אז מען זאל שלאגן פרויען, קודם פרויען זענען בכלל נישט געגאנגען פראטעסטירן, עס איז נישט געווען אזא זאך וואס מען זאל שלאגן פרויען, עס איז געווארן א נייע מעשה, מען כאפט אן מיידלעך וואס זיי קומען אנטי, קעגן פראטעסטירן קעגן כאפ מיר זיי אן עס איז א רחמנא ליצלן דאס רבותי דאס העז טו סטאפ אונז זעמיר ארויס ארגער ווי די אראבער די אראבער זענען די גרעסטע נואפים וואס די גמרא זאגט תשעה קבין עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלו ישמעאל און זיי זענען די גרעסטע נואפים וואס איז דא אבער דו'סט קיינמאל נישט זעהן זייערע פרויען זאלן גיין צו א פראטעסט עט ליעסט רעספעקט יור סעלף אז יענער זאל נישט זעהן אז וויאזוי ביליג אונז ווער מיר אונז שלאג מיר מיידלעך קודם כל א מיידל איז א פאזעשען וואס דו טארסט נישט טאטשן. טארסט זיי נישט אנרירן און שלאגן זיכער נישט איז אנבעליוועבל רבותי יו העוו טו טשעינדזש ביקאוז אדערווייז יור ממש עטס טוטס צעהרג'נען אלעס וואס די רבי האט מיט אונז געלערנט און נישט נאר די רבי די רבי איז נישט געווען קיין שיטה די רבי איז געווען די תורה וואס האט אויסגעפירט איינער זאל לוחם זיין אין דעם דור קעגן ציוניזם עניוועי. כ'האב געוואלט זאגן ווען דער עולם העלפט די ווייבער קענען זיי אויסהערן אויף א ספיקער דעם שיעור ממילא וועט ער האבן חשק און זיין ווייב וועט אויך האבן חשק. איר זאלט נישט אוועקברענגען די צייט, און די קינדער האבן איין וועגס זעהן אז מען דארף זיין זייער אפגעהיטן, בפרט נאך יעצט ווען ס'קומט אזאלעכע צייטן ווען ס'איז נישטא קיין חדר און קיין ישיבה. כ'וויל נאר געבן אביסל א משל, א געדאנק, מען זאל פארשטיין וואס דא גייט פאר מיט די נעמען אין צבא, נישט נעמען אין צבא, עטס עט עס פארשטיין, און סאקמער קאקמער עט עס גוט פארשטיין, כ'על ענק מסביר זיין פארוואס. ס'איז דא א מענטש א משוגענער ער האט געעפענט א האטליין און ער האלט אין איין מסביר זיין אז מען רעיפט יונגלעך מען רעיפט מיידלעך די מלמדים האבן גערעיפט און די מגיד שיעורים האבן גערעיפט און די טיטשערס זענען לעסביענס און זיי טאטשן די מיידלעך און זיי אינווייטן זיי אהיים אונז ווייסט מען דאך דעם אמת אז דאס איז אלץ ליגנט קיינער האט נאך קיינמאל קיינעם נישט געטאטשט נישט דא אזא זאך נא עס זיצט דער משוגענער נחום ראזענבערג ער מאכט משוגע יא מען טאָטשט, און דער האָט זיך גענומען דאָס לעבן, און דער איז אַהער, און דער אַהין, דער איז אַראָפּ פֿון װעג, דער נאָך נישט אַרױס פֿון הױז צװײ-דרײַ יאָר. יעצט װײס איך דאָס אַלץ ליגנט. והאַ ראיה, דער ייִד מיטן בלאַט, מיטן צײַטונג, מיט אַכט און דרײַסיק בהמות רבנים האָבן עס מכחיש געװען. נו, װי אַזױ קען איך מיך שלאָגן מיט אַכט און דרײַסיק רבנים און מיט צײַטונגען? איז במילא דאָס אַלעס ליגנט. גרייט רבותי, די זעלבע זאלט איר וויסן איז דאס נעמען די בחורים אין מיליטער, זיצן אפאר משוגעים, זיי פיגערן אויס וויאזוי מען שלעפט ארויס דאס געלט פון דעם אמעריקאנער עולם, און מען טוט נאך פאר אידישקייט פאבליסעטי, מען נעמט נישט קיינעם, מען זוכט נישט קיין מיידלעך, די פרומע זיכער נישט, און מען נעמט נישט קיין בחורים וואס זיי זיצן אין ישיבה, ס'איז אלץ ליגנט, און א א האבן געמאכט אזא מין פראנט. אז מען גייט זיך אפילו שלאגן פאר די זאך, אזוי ווי נחום ראזנבערג האט געמאכט אז מלמדים טאטשען, וועלכע מלמד האט געטאטשט? ס'איז משוגע? זענען דאך געווען הייליגע מענטשן. סאו כ'האב נאר געוואלט זאגן נאך א זאך אז ארץ ישראל איז אימפראווינג, איך זעה למשל די גערע חסידים וואס זיי האבן קיינמאל נישט געוואלט נעמען א דזשאב זענען נאר געזעסן און געלערנט ביי טאג און ביינאכט, ברוך השם זיי זוכן דזשאבס, איך זעה ס'ארבעטן אין אלע סטארס, א מחיה, וויזשניצער אינגעלייט ארבעטן, איך זעה ס'איז דא קבלנים, אלעס ארבעט, ס'איז ממש א מחיה, wow דער עולם האט זיך אויסגעלערנט, כ'האב ענק שוין געזאגט, אין ארץ ישראל איז אוועק די מרא דארעא דישראל, ר' יוסף חיים זאנענפעלד האט מען געמאכט א אזא מין זאך וואס דאס הייסט א ביטול מלאכה, מ'האט אבער קיינמאל נישט צוריק ריאינסטעיטעט אז מ'מעג שוין אנהייבן צו גיין ארבעטן. איז במילא מען פופציג זעכציג יאר געזעסן און געפרעסן און געטוהן גארנישט. כ'האב הנאה, איך זעה אין באנקען ארבעטן זיי, זיי טוישן געלטער אפישעלי, אין טעלעפאן קאמפעניס ארבעטן זיי, אונז זעמער דאך קלוגע מענטשן, איך האב נישט געטראפן נאך קיין איין בהמה צווישן אונז, פארוואס זאל מען אונז נישט אויסנוצן די געלעגנהייט? למשל דער גערער רבי אליין א ביליאנער פון די רייכסטע מענטשן אין די וועלט, ער ארבעט אויכעט, זיינע נכסים טוט מען אויכעט קאנטראלירן און ער מוז דאס נאכקוקן און נאכגיין, ווען נישט וואלט מען אים אפגע'גנב'עט. סאו לאמיך דיר עפעס זאגן, ביז יעצט איז געווען גאנץ ארץ ישראל בבחינת שבת, יעצט ברוך השם ארבעט מען, כ'האב אזא הנאה, ס'איז אזא אימפראוומענט, ס'איז געווען א איד ר' עקיבא יוסף שלעזינגער, ער איז געווען דא אין ארץ ישראל, ער איז געווען אן איידעם פון ר' הלל קאלאמייער, ער איז דא געקומען, ער האט געזען מען לערנט נישט, מען ווארט אויף די טשעקס פון חוץ לארץ, האט ער געזאגט רבותי זייטס נישט משוגע, און אפילו ווען ס'איז געקומען שמיטה האט ער געזאגט רבותי לאמיר ארבעטן געהעריג שמיטה. נישט מיט חקלאים, נישט מיט די פעלדער, לאמיר בויען דעמאלטס בנינים. האט מען אים געלייגט אין חרם און ער איז געשטארבן אין חרם, און צו די לווי' איז געקומען רבי יוסף חיים זאנענפעלד און ער האט געזאגט איך נעם אראפ דעם חרם ווייל ס'איז כל מעשיו לשם שמים, אבער דא אין ארץ ישראל האט ער דרייסיג יאהר געדאווענט אן א מנין ביי זיך אינדערהיים ווייל ער איז געווען אין חרם. ער האט געהאט נאך א זאך ער האט געוואלט מען זאל בלאזן שופר ווייל ס'איז דא א בית דין קבוע האט ער געוואלט אום ראש השנה זאל מען בלאזן שופר, מ'האט שוין געזאגט דאס אמאל, אבער די עיקר איז געווען ער האט געשריגן רבותי גייטס ארבעטן, גאט גייט נישט אראפ שיקן טשעקס פון די הימל, יו גאטא דו איט און ווארק און אז מ'וועט מאכן ביזנעס וועט דער אייבערשטער העלפן מ'וועט מצליח זיין, זעהט זיך אויס אז די אלע אידן וואס זענען געקומען אויף ארץ ישראל, נישט איך רעד נישט די גרויסע צדיקים, די אלע אידן וואס זענען געקומען אויף ארץ ישראל זעהט זיך אויס זענען געקומען דא ווייל דא האט מען געקריגן געלט פון חוץ לארץ האבן זיי געוויסט אז דא קענען זיי פוילן, דעטס אלל, די בעסטע ראיה אז עס האט נישט געהאט צו טון מיט לערנען ווייל ווען זיי האבן געדארפט א רב האבן זיי אים געברענגט פון חוץ לארץ, אלע ערנסטע רבנים גדולי הדור זענען געווען פון חוץ לארץ. נישט אלע נאר כמעט אלע, רוב. יעצט עס שטייט כל הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, די פראטעסט וואס מען מאכט דאס איז מרומז דא אין די גמרא, א גיי זאג א מיידל טו דיך אויס איך וויל מיט דיר וואוינען, איז דאך רחמנא לצלן, דאס טוהן דאך נאר גרויסע רבנים, עס טוהט נאר אזא חזקי טייטלבוים און די גרויסע רבנים, זלמן לייב פיליפ, אבער נארמאל א מענטש טוט עס נישט, מאכט מען דא א פראטעסט. וואו די קנאים זאלן קענען צוקומען צו זנות און כאפן מיידלעך און זאגן זאלן זיך אויסטון דאס העמד זאל בלייבן מיט די ברא זאלן האבן אויף וואס צו קוקן און וואס צו טאטשן איז במילא הבועל ארמית איז קנאים פוגעים בו די קנאים די זענען פוגעים פוגעים בו אין די מיידל ווייל דאס איז חזירים שלא ראית מימיך האסט נאך אין דיין לעבן נישט געזעהן אזעלכע חזירים.

חבובני שירו בשמחה בשמחה רבה ויאמרו כולהם. מיט גרויס פרייד בין איך מודיע דעם עולם אז כ'האב היינט ערב ראש חודש געכשר'ט ברוך השם א מקווה, ס'איז שוין געשטאנען אזוי אפאר וואכן און דא עט שוין נישט רעגענען זעט אויס, און אפילו יא עט נאר אביסל זיין א רעגן, ס'זאל אביסל נאס מאכן און נערוועז מאכן, און די רב האט נישט געוואוסט וויאזוי צו הענדלען די זאך, איז געקומען די באלאניט און ס'האט מיר געזאגט זאלסט וויסן, ס'איז דא די פרויען וואס זיי גייען וועגן דעם נישט אין מקווה ווייל מ'דארף גיין ביז כפר יונה, א גאנצע מעשה, און מ'גייט נישט ביינאכט, און איך גיב זיך א קוק אום, איך זעה די בור זריעה איז אנגעפילט, ווייל ס'איז געווען דא א רב וואס האט באקוקט פאר ס' פאר ווען מ'האט ס'אויסגעטריקט, נאר די מקווה איז אריינגערינען שטייט אריין אינעם בור פון די השקה איז אריינגערינען אין מקווה, איז געווען דארטן אין מקווה. וואסער און נאכדעם איז געווען אפשר צען צענטימעטער אין די בור השקה. בקיצור, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, איך זאג דעם רב דו ביסט נאריש, דו האלטסט אויף די מקווה, קוק אין די מקווה האסטו דאך א שיעור מקווה, ס'איז דא צוויי סטעפס, צוויי מדריגות, און כ'האב אויסגערעכנט יעדעס איינע פונקטליך וויפיל ס'איז, איז געווען דארטן איבער אַכט הונדערט ליטער, א געהעריגע שיעור מקווה לכל הדעות, זאג איך, ביסט נאריש, וועגן דעם האלטסטו אויף א מקווה? פרויען ווערן נכשל? כ'דיר זאגן וואס מ'טוט, די בור זריעה איז עניוועי פול, ווען ס'זאל נישט זיין קיין שום וואסער אין די מקווה וואלט דאך אנגעפילט דורכן בור זריעה, און כ'וועל ווארטן ביז נעקסטעס יאר ווען ס'וועט רעגענען, און ער איז אזוי נתפעל געווארן דער רב האט דאך נישט פארשטאנען די אלע קונצן וויאזוי מ'מאכט דא אההההההה די אלע קונצן, ס'אלץ הלכה רבותי ס'איז נישט קיין שום קולות גארנישט, עניוועי, און די רב האט זיך זייער געפרייט, ער האט ממש ער האט נישט געוואוסט וויפיל צו באדאנקען אז כ'בין געקומען, ווייל ער וואלט. איז אזוי מען טוט דאס, ער קען נישט די אלע פאטענטן, עניוועי, האמער ברוך השם א כשר'ע מקווה, אין א שטעטל איז דא גאנץ אסאך אידן, עניוועי, כ'וויל נאר זאגן נאך א זאך, אין די זעלבע צייט אויפן וועג צוריק איז מיר אריין געקומען אז די טמא'נע קהלה, עטס ווייסעך, איז אריין געקומען האט איינגעזעצט פֿינף און צוואַנציק אינגעלייט, פון משמרת הפיפיק אין ירושלים, כ'געדענק כ'האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק מ'האט געכאפט איינעם פון משמרת הפיפיק אז ער האט גענומען געלט מיט אלעם, שוין, ענד אזוי דא גייט אלעס סטאט, מ'האט אנגעהויבן צו מאכן חקירות און דרישות און מ'איז געוואויר געווארן, מ'האט אריינגעבראכן צו די משמרת הפיפיק חברה, מ'האט געטראפן א גאנצן בוק מיט אלע חזירים וואס יעדער חזיר דארף געבן אזויפיל אזויפיל לויט וויפיל ער שטופט אריין, שטופט ער אין א זכר קאסט אזויפיל, שטופט ער אין א נקבה קאסט אזויפיל, האט ער אריינגעשטופט דעם אייווער אן אינטש קאסט אזויפיל, האט ער אריינ.

הודו לה', דער אייבערשטער האט אונז נישט אראפגעלאזט, איינער זאגט מיר פונקט די וואך צו הערן אויף די דרשה וואס איך זאג, יא, דו ווייסט נישט, דו וואלסט געקענט זיין דער גרעסטער מענטש ביי כלל ישראל ווען דו האסט זיך נישט אריינגעלאזט אין די דרעקישע תחת'ישע געשעפטן, זאג איך רבי איד, ביי דיר וואלט איך געווען א מענטש, איך וואלט געקענט זיצן אויבן אן ביים תולדות אהרן רבי'נס טיש, ער זאגט תולדות אהרן, איך וואלט געקענט און געקענט, בקיצור ווען איך וואק ארויס פון דארטן וואס בין איך? איך בין א מענטש פאר מיר וואס דער אייבערשטער האט מיך אויך געשיקט אויף א מישן, נישט געוואלט איך זאל זיין א רבי, ער געוואלט איך זאל טוהן, ארומלויפן. רבותי, די געים פון די חזירים איז אווער, איים טעלינג יו, זאלטס וואטשן וואס עטס טוטס, ביקאוז קיינער דענקט נישט מוחל זיין, די רעגירונג ווייסט פונקטליך וואס דא גייט פאר, אונז האמיר זיי אלעס פארציילט, עטס הערטס די זיסע לעכטיגע קינדער דא ווי איך בין אין די יארד, איך בין נישט לעבן זיי, ניין איך בין נישט נחמיה וועבערמאן. וועלכע זיסע לעכטיגע קינדער, די לאט מען נישט לעבן, די דערשטיקט מען, שטעל דיר פאר וואלט איינער צוגעהאט דא צו א מיידעלע פון זיבן אכט און ניין אדער צו א יונגעל פון זיבן אכט און ניין און אים דערשטיקט אויף טויט, וואלט איינער דאס געטרויט זיך צו טון? פארוואס זאלט עטס מאלעסטן די קינדער? ניין ניין עטס גייסט עס מער נישט טון רבותי די גאווערמענט דא. איז אין טאטש מיט אונז ביי יעדן ריר שוין יארן און זיי ווייסן פונקטליך וויאזוי עטס ארבעטס און זיי גייען ארבעטן דעם זעלבן וועג. פֿינף און צוואַנציק חברה פון די חשובסטע אידן אין ירושלים האט מען אויפגעפיקט, אלע משמרת הפיפיק חברה, און יעצט גיי איך ענק זאגן א סוד, אונז ארבעטן מיר אין אמעריקע אויכעט ס'זאל געשען, און ס'האלט זייער זייער נאנט. גערעכט. דעי באלאוני מיט ברוך מרדכי'ס זיך דרייען אין גאס, אן נעמען דארטן דעם לויער, דער לויער גייט אויך האבן יעצט ערנסטע פראבלעמען וואטש און צי, ענד דעטס גאנע בי די ענד אוו די האול גארביטש, און די גאווערמענט ביי אונז האט יעצט געכאפט אין קעפיטעל היל אזויפיל סעקשועל אביוז איטס אנבעליוועבל ס'איז אין אלע העדליינס און אין אלע צייטונגען, אונז וויל מיר עס נישט האבן, די ווילסט זינדיגן? טוה וואס די ווילסט נאר נישט מיט קינדער דעטס אלל, און איך געב נישט קיין היתר איך זאג נאר אז דעטס בוחר הרע במיעוטו. איך בין געווען דינסטאג אינדערפרי ראש חודש ניסן בין איך געווען אין מירון ביי רבי שמעון איך האב געדאווענט נאכדעם האב איך געהאט דא עפעס א מקווה דא אין א געגנט ס'הייסט עין זיתים געווען אזא התרוממות הנפש געווען עפעס א ישיבה איך ווייס נישט וועלכע און אזוי שיין געזינגען ביי הלל אלעס ס'געווען ממש א א שיינע זאך און סיי יעצט ווען איך בין געווען און סיי פאריגע וואך ווען איך בין געווען דא כהאב געזאגט א קדיש פרעגט מיך יעדער נאך וועם זאגסטו קדיש זאג איך מיין טאטע און מיין מאמע פרעגט

געהערט אין אמעריקע פאר רבנים האב איך געשריבן וועמען מען האט פוגע געווען און ווער ס'האט פוגע געווען זענען זיי געגאנגען גראד די רבנים ימח שמם וזכרם פון ניו יארק און זיי האבן אנגעקאלט יענעם חברה מאן געזאגט וויסן האסט מכשיל געווען א קינד אין מקווה ביי אונז הונדערט אלפים, לייג אראפ ביים טיש און ער איז געווען מאר דען העפי טו דא איט ווייל ער האט געוויסט א לויער קאסט אויך געלט און די רבנים האבן געהאט א וועג וואס אויב זיי האבן עס גענומען אין די הענט האט מען מורא געהאט ארויסצוקומען היינט לאכט יעדער. זיי האבן זיך אזוי אנגעקויפט אזא מין שמוציגן נאמען די רבנים א יעדער לאכט רבנים אבער עטס קענטס זיך אלע נחום ראזנבערג סתם ער זיצט און פאנטאזירט פֿינף און צוואַנציק מענטשן הייבט זיך אן אזוי וויאזוי קען מען אויפפיקען פֿינף און צוואַנציק מענטשן מיט איינמאל יא טשע טשע פאטשע טשע קענטס זיך די זאכן די פאליס זענען געקומען זיי האבן געקלאפט יעדן אין די טיר און זיי האבן געשריגן משטרה יעצט ביי אונז איז דא א געזעץ ביז דער מענטש קומט נישט ארויס קען מען גארנישט טוהן. ער קען זיצן דארט א יאר, קען מען אים אויך נישט טוהן גארנישט. אויסער מען באקומט א ספעשל פערמיט אריינצוגיין צו יענעם אין הויז, וואס דאס איז דעינדזשערעס, ווייל טאמער איז עס נישט הונדערט פראצענט אמת, עס קען, מען סוען די פאליס דעפארטמענט. למעשה דא איז אנדערש, דא זאגן זיי תפתח את הדלת או אנחנו נשבור את זה, זיי קענען אראפווארפן די טיר אויך. נו, איז דאך דא אבער די אלע ירושלימער קליינע שבאב'לעך וואס מען האט אויסגעלערנט אז זיי זאלן נאכשרייען די פאליס, הע? משוגענע חברה, עניוועי איז למעשה זענען זיי געקומען מיט מיליטערי פאליס אויכעט, מיליטערי פאליס אז זיי מאכן א קורפיו אדער זיי זאגן קום נישט ארויס און די קומסט יא ארויס מעגן זיי דיך שיסן דעי האוו נאו פראבלעם זיי זענען אווער און אבאוו די לאו איז למעשה זענען זיי געקומען אין מאה שערים און איבעראל און מען זעהט ווי די מענטשן האבן אנגעהויבן נאכצושרייען. האבן די פאליס געזאגט, ליסען, דאס איז נישט קיין פראטעסט קעגן גיוס בנות, דע יענץ לאז מיר ענק, אונז קען מיר באשטיין, אבער עט די ענד אוו די דעי, אונז גיי מיר ענק שיסן, דיס איז נאט א געים ענימאר, דאס איז דא מיליטערי עם פי, מיליטערי פאליס, עניוועי די חברה זענען זיך צעגאנגען, נאכדעם זענען געקומען אנדערע מענטשן פון די שכונה זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען, דו חזיר, דו האסט מיך געפאטשקעט, דו חזיר, ס'איז אזאלעכע קולות געווארן אז ס'איז ממש א שרעק, און דאס איז וואס דא איז געשעהן יעצט. יעצט, עטס קענטס נחום ראזנבערג מיט זיינע ליגנטס, איך פאנטאזיר ביינאכט, ס'איז נישט אמת, ס'נישט געווען נישט איינגעזעצט פֿינף און צוואַנציק מענטשן, ס'איז שקר, ס'איז נישט דא אזויפיל קארס אין גאנץ ארץ ישראל צו טראגן פֿינף און צוואַנציק מענטשן, עטס קענטס זיך די אלע באלאוניס, עטס קענטס עס בעסער פון מיר, סאקמער, קאקמער, איך ווייס נישט וויאזוי דער עולם האט זיך געלאזט פון ענק אלע יארן, כ'פארשטיי באמת נישט, עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן ס'איז א טעות, די גאנצע זאך איז א טעות וואס כ'האב ענק פריער געזאגט אז מ'רעדט דא פון פֿינף און צוואַנציק, מ'האלט שוין ביי הונדערט. מ'האלט ביי הונדערט, דרײַ אוטובוסים, דריי געהעריגע אוטובוסים מיט סיקריקן חברה מיט בערד ביז צום בעלי באטאן און וואס האבן געלעבט פון דעם, אה איר האט דאס געטון, איר האט יענץ געטון, מיר האט איינער דערציילט א געווען זייער א יונגער, יאנג לוקינג, יונגערמאן און ער איז געגאנגען מיט א יונג ווייבעלע, א קליינטשיקס, און זיי זענען געגאנגען עפעס אין א זייטיג געסל, משמרת הפיפיק איז אים נאכגעלאפען און געגעבן מכות רצח, יענער, דאס איז מיין ווייב! בקיצור זיי האבן מברר געווען ס'איז אמת און שוין. וואטס גאוינג אן היער? טאר נישט מיין ווייב? עניוועי ס'האלט ביי הונדערט חברה פון מאה שערים ס'איז דריי גרופעס בני ברק מאה שערים און הרי ג ביתר און מסתמא זענען פון בית שמש ס'איז געווען א גרופע פון גענגסטערס וואס זענען נאכגעלאפן מענטשן זיי צו כאפן און טאמער מ'האט זיי געכאפט אז זיי האבן געזינדיגט האט מען זיי גע'קנס'עט מיט גרויס געלט. און זיי האבן אין די בוקס פארשריבן דער האט באצאלט אזויפיל, דער אזויפיל, און זיי האבן די זעלבע מענטשן נאכאמאל און נאכאמאל, דאס טייטש אזוי, ס'איז געווען א ביזנעס, און פון ווי האט עס יענער גענומען? יענער האט געזאגט ער גייט פראטעסטירן קעגן גיוס בנות, און סאקמער קאקמער האט אריינגעשיקט געלט, סאו בקיצור רבותי, סאו די געים איז אויך פאריבער, אבער איך קען נישט בלייבן דא אויף שבת ווייל איך האב פשוט מורא, ווייל די חברה רעדן זיך איין אז ווייל איך בין דא איז עס געשען, בעיסיקלי האט דאס נישט מיט מיר דירעקט. אומדירעקט יא, ווייל איך שריי מען זאל גיין צו די פאליס, און איך האב געשריגן צום בעלזער רב אז ער זאל זיך נישט מאכן משוגע, ער זאל ארויסווארפן דעם ראזענפעלד, און ער האט זיך געוואלט ארומשפילן, ער האט געוואלט זען ווער ס'קען בעסער אויפן שאך ברעטל, אויפן טשעס באורד, זעט אויס אז איך קען בעסער, בעלזער רב, זעט אויס איר זענט געזעסן און געלערנט, ווען איך האב געשפילט שאך זענט איר געזעסן און געלערנט, באט עניוועי, דירעקט. יעצט מיט דעם האב איך נישט, נאר ס'איז געשען אז מ'האט געכאפט פאר צוויי דריי וואכן צוריק האט מען איינגעזעצט איינע פון די סיקריקן וואס האבן ארויסגעשלעפט הונדערטער טויזענטער שקלים און יענער האט געזען אז ס'וועט נישט זיין קיין תכלית האט ער געזאגט די פאליס ליסן איך ווער דיין עידזשענט איך ווער אן עד המדינה און איך וועל דיר אלעס פארדערציילן וואס דא גייט פאר איך וועל דיר געבן אלע נעמען איך וועל דיר געבן ווער ס'האט גע'גנב'עט די געלט איך וועל דיר געבן ווער ס'האט געשטופט אין אחור און ווער ס'האט מאלעסטעד מיידלעך עווריטינג וויל בי אוט. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך מיט יארן צוריק בין איך געקומען דא אויף ארץ ישראל, איך האב געזען ווי בחורים שלאפן אין אזאלעכע געדינגען אפארטמענטס, בין איך אריין דא צום שער הישיבה, די ראש הישיבה, איך ווייס נישט וואט הי איז, האב איך געזאגט וויאזוי קענסטו לאזן אז צוויי בחורים זאלן זיך דינגען אן אפארטמענט, זאגט ער ניין נאר זעקס, זאג איך ביסט משוגע, זיי צאלן דאס געלט פאר פיר אז ס'זאל הייסן ס'איז דא זעקס, זיי ברויכן נישט, זיי ווייסן וואס זיי ווילן, זאג איך איך בין אריין געקומען אין א פלאץ איז געווען א בחור, איך האב געזוכט דעמאלטס איינעם, איז געווען א בחור וואס האט געשפילט ווידיאו, עקס-רעיטעד ווידיאוס, מען האט געזעהן די אלע זאכן וואס א מאן און א פרוי טוען אין בעדרום, רחמנא לצלן, האב איך געשריגן צום ראש ישיבה, דעמאלטס האט מען נאכנישט געהערט פון נחום ראזנבערג, איך בין געווען א משוגענער פון די שטאט, איך בין היינט אויך, נאר זעהט אויס היינט הייבט שוין אן דער עולם צו זעהן אז מיין משוגעת ארבעט בעסער ווי אן אנדערעס נארמאלקייט, בקיצור איז דא איינער הירשלער און ס'איז דא נאך אפאר וואס האבן עס גענומען אין די הענט אריין, דא איינער ווייס, ער האט נישט באצי אין דער ישיבה, און מען האט אנגעהויבן צו מאכן אז בחורים זאלן זיך איינשרייבן וואו זיי שטייען איין, און מען זאל נאכקוקן די אלע צימערן, מען האט טאקע אזוי געטון. יעצט אויב מען האט געכאפט א בחור אז ער האט די זאכן, איז געקומען משמרת הפיפיק און זיי מחייב געווען מיט געלט, דעטס ראנג. דער בחור מוז ארויסגיין און מען מוז זאגן פאר זיין טאטן, זאלסט וויסן אז יונה האט נישט קיין פלאץ דא, ער דרייט זיך סתם ליידיג. אויב דער טאטע איז מסכים, דעטס אקעי וויט מי טו. און ברוך השם היינט איז עס שטארק קאנטראלירט. אבער איך וויל ענק זאגן, משמרת הפיפיק האט גענומען פון די אמעריקאנער בחורים גרויס געלט וואס זיי האבן געהאט ווידיאוס, גייטס צו די פאליס און זאגטס זיי יא איך בין אויך א וויקטעם פון גניבה, ווייל מיט דעם וואס יענער האט גענומען געלט האט עס נאר געקאסט דיין טאטן מען זאל שיקן נאך אפאר טאלער, און דאס איז וואס דא גייט יעצט זיין, ס'גייט זיין אזא איבערקערעניש. הונדערט צו זיין א גרויס מנין, זאל קענען דאווענען מיט א ברייט מנין, אליעזר בערלאנד דארף שוין נישט ארויסקומען, הע הע הע, אליעזר בערלאנד וועט האבן נאך הונדערט חזירים מיט זיך. איך האב אזא הנאה וואס ס'איז דא איינער א פארפוילטער הונט א גערער ער הייסט סאפראנאוויטש ער איז משמרת הצניעות אין ירושלים און אים האט נאך דער הייליגער הייליגער הייליגער בית ישראל געשטעלט יא דער הייליגער בית ישראל. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט אמאל, איך נעם נישט קיין אחריות, איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַסיק דיסקלעימערס, נאר דעם הייליגן הייליגן בית ישראל'ס גבאי, חנינא שיף, האט א טאכטער וואס זי זאגט אז דער טאטע האט מיט איר געוואוינט כסדר, זי איז שוין געווען ביי די פאליס, ס'איז שוין געווען אין אלע צייטונגען, מען האט עס פארשוויגן, אבער דאס מיינט נישט אז ס'איז נישט געווען אמת. אבער ס'איז נישט וויכטיג, דער הייליגער בית ישראל האט אים געהייסן ער זאל טון, און דעם בין איך אריין געגאנגען צו אים אז אין זשופניק'ס שוויץ שטופט. מען אריין יעדן בחור אין תחת א פיפיק, און כ'האב אים אויך דערציילט וואס ס'גייט פאר אין זשופניק'ס מקווה, אז מיך קאלן כסדר מערער בחורים, געגאנגען אין שוויץ, איר זענט אזוי גערעכט, עפעס א ספרדי האט רובץ געווען אויף מיר, ער האט אנגעכאפט מיין מעשה, ס'איז ממש א שאנדע וואס דארט איז פארגעגאנגען, האט מר. סאפראנאוויטש געזאגט, קוואוט, איך קען גארנישט טון, ווייל דער שוויץ געהערט פאר די עדה חרדית, עדה חזירית, און זיי געבן מיר א צעטל אז איך קען מאכן געלט, און ווען איך האב נישט זייער צעטל,

פאר לעטער ווארד ענד איטס נאט לאו אידער, איך וויל נישט זאגן דאס ווארט ווייל מנבל את פיו איז רחמנא ליצלן, יעצט מענדל פוקס, ס'איז כמעט ס'ענדלט מיטן נאמען פון מענדל'ן, אזא און זיין מאמע האט געהאט יעצט שלושים צו וואס, און זי האט אים צוגעהאלפן צו בין אדם לחבירו, ביי אונז איז דא א ווארט ס'הייסט מאדער און נאכדעם דעם איסור ווארט, מענדל דאס ביסטו מיט דיין מאמען, דו שייגעץ וואס דו ביסט. שטעל דיר פאר, א מענטש ביי מענדל אין קהילה האט גערעיפט א זיבן יעריג מיידל און ער האט זיך געשלאגן מיט איר מאמע אז זי זאל נישט גיין צי דע פאליס און אונז האמיר זיך געשלאגן זי זאל יא גיין און זי איז יא געגאנגען און איז אים נאכגעלאפן אין זיין בעזעם שטיבל און ער זאגט כהאב נישט יעצט קיין צייט צי דיר מען זעט עס אויף די ווידיאו און די סוף איז מהאט אים אויפגעפיקט מהאט אים אנגעהויבן צי מאכן חקירות מענדל יו דידענט איווען סטארט יעט סהאט זיך נאכנישט אנגעהויבן ווייסט ביי א חתונה איז דא פלעגט זיין די ווידיאוס. איז ביי יעדע מאווי ווער ס'גייט אין די מאוויס ווייסט אפילו ווען מ'זעהט דו ווייסט די ווידיאוס עס שטייט the end נאך די מאווי שטייט the end מ'ווייסט יעצט קען מען שוין אהיים גיין אבער מ'מאכט פון חתן כלה מאכט מען די זעלבע מאוויס שרייבט מען it's not the end it's only the beginning now ווייל יעצט גייען זיי אהיים ס'הייבט זיך אן א לעבן מ'גייט ברענגען קינדערלעך אויף די וועלט מ'גייט זויפן אבער איך גיי מענדל it's not די ענד, איך ווייס דו קענסט ענגליש, ביסט דאך פון אמעריקע, איטס אנלי די ביגינינג, און אונז לייג מיר אריין מעשה בהמה כוחות מ'זאל דיך שייגעץ אויפפיקן און איינזעצן פאר נישט לאזן א מאמע, א מאמע, מ'רעדט נישט פון א עלטער באבע פון קליוולאנד, א מאמע וואס האט געוואלט גיין צו די פאליס ווייל מ'האט גערעיפט איר זיבן יעריגע טאכטער און דו האסט נישט געלאזט. מענדל, איך וויל נישט זאגן דיין צווייטן נאמען ווייל כ'קען זיכערליך עס נישט זאגן גוט, אזוי גערעגט בין איך, ס'איז א פאור לעטער ווארד מענדל פוקס, ס'איז א פאור לעטער ווארד, די חיה פון וואלד וואס דו ביסט. נאר וואס, אמאל ביסטו געווען א נארמאלער מענטש, ווען איך האב דיך געקענט אין וויזשניצע ישיבה ביסטו געווען נארמאל, געווארן פון די עדה החרדית, די די כבוד, אה, קריגט אפאר שקל, טאנצט ער מיט מיט די חזירים. טאר נישט גיין צו די פאליס, פארוואס טאר מען נישט? פארוואס נישט? מענדל ווען מ'זאל רעיפן דיין טאכטער וואלסטו אויך נישט געלאזט גיין צו די פאליס? דו לאו לייף וואס דו ביסט. איך וויל נישט זאגן דאס ווארט נאר ביי מיר הייסטו נישט מער מענדל פוקס נאר מענדל מאדער און די אנדערע ווארט וויל איך נישט זאגן ווייל ס'ענדלט צו דיין לעצטן נאמען. כ'וויל נישט מנבל פיו זיין. דו לאו לייף וואס דו ביסט. עניוועי מענדל דו ביסט אויך אויף די היט ליסט. טראסט מי. שוין סאו איך פאר אוועק שנעל ווייל איך וויל נישט זיצן דא ווייל די חברה האלטן אז איך האב דאס אנגעדרייט. אפישעלי האב איך עס נישט אנגעדרייט. ס'איז אנגעדרייט שוין ווייל. אלעס דרייט זיך, כ'האב א האטליין וואס האט יעדן אויסגעלערנט דו דארפסט נישט קיין מורא האבן פאר קיינעם נישט און אפילו נישט פאר רבנים, די מין זאך וואס מען פלעגט זאגן דער רב פלעגט זאגן דעת תורה דאס האט געפייגערט מען האט אפילו נישט געהאט עס ווי צו באגראבן, דאס האב איך אויסגעלערנט, נישט דא קיין רבנים, ס'איז דא דיינע קינדער זענען פאר אלע רבנים, כ'האב שוין מראיין געווען הונדערטער בחורים, כ'האב געפרעגט פארוואס ביסטו אראפ פון וועג, זאגן זיי ווייל ווען מיין טאטע איך בין אים געקומען זאגן מען האט מיך גערעיפט האט מיין טאטע מורא געהאט מיר צו געבן. פראטעקשן זאל ער גיין אין דר'ערד מיט זיין גאנצן רעלידזשען, אזוי זאגן זיי אלע, ווען איך האב געדארפט זיין טובה איז ער נישט געווען גרייט פאר מיר, זאל ער גיין אין דר'ערד, מענדל פוקס האט נישט געלאזט מען זאל גיין, עדה החרדית האבן א שמוץ באד, א שוויץ באד, כ'האב אייך שוין געזאגט אז איינער וויל גיין זינדיגן מיט א שיקסע זאל ער נעמען א בעדינג סוט,

אקעי, איך וויל נישט זאגן די מיאוסע ווארט, נאר דאס דארף מען דיך רופן, משוגענער הינט וואס דו ביסט, שלאגט זיך מיט די מאמע זאל נישט גיין צו די פאליס, אונז שלאג מיר זיך מיט דיר זי זאל יא גיין, און אונז זעמער געגאנגען מיט איר צו די פאליס, אונז האמיר געהאט ווער ס'איז מיטגעגאנגען, און מ'האט דיך אויפגעפיקט פאר חקירות, מ'עט דיך נאך אויפפיקן איינצוזעצן אויך, קאז די רולינג דעיס אר אווער, יו נאו וואט איי מין. יעצט וויל איך עטס זאלטס אויסהערן וויאזוי זיי קומען אריין אין מאה שערים די פאליס. געזאגט, און קודם האט דער עולם געשריגן אויף זיי, און נאכדעם ווען מען האט ארויס געברענגט די חזיר, און מען זעט אויף די ווידיא ווען מען ברענגט ארויס די חזיר מיט די לאנגע בערד, האבן די חברה אנגעהויבן צו שרייען, די חזיר, דו האסט מיך געטאטשט, די חזיר! הערט עס אויס, ס'דויערט אינגאנצן צוויי מינוט. המטרה של המבצע זה עשרים וחמישה מעצרים מהמגזר החרדי

דא האט מען זיך גענומען שוין די פינגער פרינטס און מען האט עס ארויסגעברענגט און זיי האבן געשריגן פגע בי מינית! ער האט מיך געטאטשט! סעקשועלי אביוזד! אה מחיה! רבותי! ס'איז אסאך בעסער ווי מען האט געמיינט ברוך השם! כ'האב געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך אין בית שמש דארטן וואו ס'איז די עיר הפעדעפילין ווי מען האט זינדיגט טאג און נאכט איז אין רמת בית שמש און בית שמש בית האב איך אין רמת בית האב איך געבויט די מקווה פון רמ"א, יעצט איז דא אין רמת בית שמש איז דא אזוי, זיי לערנען זיך דא חפירות ארכיאולוגי, מען גייט קוקן וואס ארקיאלעדזשי, בקיצור איז האבן זיי צוויי הונדערט און פֿערציק תלמידים א סקול, און זיי גייען מיט די קינדער זוכן אלטע זאכן. איז למעשה איז אזוי, ס'איז דא א תיכון בויאר פון ירושלים און זיי זענען געגאנגען זוכן אלטע אנטיק זאכן, האט מען געברענגט צוויי הונדערט און פערציג יונגלעך און מיידלעך וואס האבן אסאך ווי מען זאגט כח און האבן אסאך ווילן און זיי קענען די חפירות און מען וויל זיי נעמען אויף פוילן מען זאל טרעפן אלטע אידישע זאכן. בקיצור האט מען זיי געשטעלט דא זאלן אויפגראבן עפעס א גאנצע געגנט אין רמת ב' אין בית שמש, און וואס מיינסט האט מען דארט געטראפן? מען האט געטראפן אלטע כלים, גרויסע טעפ, צובראכענע פארשטייט זיך, און געגאנגען ווייטער און ווייטער און ווייטער, איז ארויסגעקומען דארטן אז ס'איז דא א געהעריגע מקווה, א מקווה מיט סטעפס מיט אלעם, און זיי זאגן אז דאס גייט צוריק אין די צייט פון דעם ווען ס'איז געווען בר כוכבא, מען האט אים איינגענומען, דאס גייט צוריק ביז דעמאלטס. דאס מיינט אזוי אז היינט איז טווענטי סעווענטין ביים גוי און זאגן אז דאס איז געווען אין דעם צווייטן הונדערטער, דאס טייטש אז ס'איז בערך נײַנצן הונדערט יאר אלט. זיי האבן געמאכט דארטן א באהאלטענע פלאץ אז די וואסער זאל זיך קענען אנזאמלען, זאלן האבן פון וואס צו טרינקען, און ס'איז אויך דא א פלאץ וואו מ'קען טרינקען די וואסער, און ס'איז אויך דא וואו מ'קען זיך גיין טובל'ען אין די מקווה. בקיצור, פון דא גייען זיי יעצט פארן אויף פוילן זען אלטע אידישע ארקיאלאדזשי. ס'איז דא א בוק, איך באקום עס יעדן חודש, ס'הייסט ארקיאלעדזשי פון ארץ ישראל, זייער שיינע זאכן וואס זיי טרעפן אלץ, ס'איז אנבעליוועבל, איך בין א מעמבער דערפון ווייל ווען כ'האב אנגעהויבן צו טון אין מקוואות האב איך דאך געוואוסט ס'איז געווען אלטע קוועלער מקוואות, האב איך באצאלט פאר א פרוי געלט וואס זי איז געווען איינע פון די גרויסע מנהלים פון א קאלעדזש, פון א יוניווערסיטי אין דייטשלאנד, איך האב איר באצאלט עקסטערע געלט זאל מיר ארויסזוכן אלע אידישע אלטע קוועלער, האט זי מיך געטראפן פינף. זיי זאגן ס'איז דא זיבן אבער פינף האט מען געטראפן, און שפעטער האט מען ארויסגעגעבן א גאנצן בוק וועגן דעם, דער בוק איז היינט נישט דא צו באקומען, איך האב נאך אפאר קאפיס וואס איך האב דעמאלטס געקויפט, ס'איז דא אין ווארמס, WORMS, די מקווה וואו רש'ס מאמע האט זיך געטובל'ט, ווארמייזע, ס'איז דארטן דא די בנין וואס. ס'איז דא א באקאנטע מעשה ווען רש'ס מאמע איז געווען שוואנגער. איז זי געגאנגען אין א שמאל געסל, ס'איז נאך היינט אויך דא די זעלבע, מ'האט נאכגעבויעט פונקטליך א שמאל געסל, איז געגאנגען דארטן עפעס א מאנכע זאגן א בישעפ, מאנכע זאגן א פרץ, איז געפארן אויף א וואגן, א טשעריעט, א פערד און א וואגן, און בקיצור, און רש'ס מאמע וואלט צוקוועטשט געווארן, איז זי געגאנגען זי האט זיך אנגעלענט אויפן בית מדרש, און די וואנט האט זיך איינגעבויגן אזוי אז. איר בויך האט אריינגעפיט און דאס קינד איז נישט געשעדיגט געווארן. נאכדעם איז געווען נאך עטליכע קוועלער וואס מ'האט געטראפן, און דאס איז די סגולה קוועלער ווייל ראשונים האבן עס נאך גענוצט, ס'איז זיכער כשר, קען נישט זאגן אז ס'איז נישט כשר, וואס? אפילו נחום ראזנבערג קען נישט זאגן גארנישט, עניוועי, ס'איז זייער שיין, און איך ווייס אסאך זענען געהאלפן געווארן מיט קינדער דארטן. איז למעשה מען טרעפט די אלע זאכן וואס אונז ליינען מיר אין חומש און אין די גמרא און וואס אונזערע עלטערן האבן אונז פארציילט מעשות, מען זעט אז ס'איז נישט דא קיין שום ליגנט אין די אלע זאכן. ס'איז געווען קב ונקי, די זעלבע מקוואות וואס מ'האט דעמאלטס געמאכט מאכט מען היינט, און די זעלבע וואס מ'האט געמאכט היינט האט מען דעמאלטס געמאכט, די הייליגע תורה איז מקשר כלל ישראל פון איין עק וועלט ביז די צווייטע, פון איין דזשענערעישאן ביז צו די צווייטע, עניוועי ס'איז א מורא'דיגע זאך אז מ'האט עס יעצט געטראפן. יעצט לאמיר גיין צו די פעדעפיילס. יעצט אזוי ווי ס'קומט דער בין הזמנים דארף מען זייער שטארק וואטשן אז מ'זאל נישט באפאלן אידן, מ'זאל נישט באפאלן די שילן, ס'הייבן זיך דרייען אזויפיל בחורים און אזויפיל מיידלעך אין די גאס און ממש ס'קען ארויסקומען די גרעסטע טראגעדיע חלילה, מ'דארף צושטעלן מער פאליס, מ'דארף צושטעלן מער דעטעקטיווס זאלן זיך דרייען אין די גאס, און מ'דארף אויכעט וואטשן אז אלע שילן זאלן זיין צוגעשפארט בפרט נאך ביינאכט. און קיינער זאל נישט גיין אליינס, מען זאל גיין אפאר אידן מיט אמאהל א גוי זאל מורא האבן צו באפאלן, מען זאל וואטשען ווען מען קראסט, די גוים זאלן נישט איבער פארן אזוי ווי די אראבער פארן דא איבער אידן נעבעך, מען דארף אנהייבן צו וויסן אז מען איז אין גלות, מען איז מקבל אויף זיך דעם עול גלות. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'דא די צייטונג וואס הייסט באריכטן. שטייט דא אן ארטיקל אזוי, רגשי שמחה בעולם התורה וחסידות מיטן ערשיינונג פונעם דריטן חלק פונעם ספר נר לצדיק על התורה ומועדים פון כבוד קדושת מרן מעלעגאנטע גאלאנטע רבי שליט"א, רייכער חיבור השווה לכל נפש, אנטהאלט א ריזיגן אוצר מיט מאמרים יקרים ודרושים נחמדים בדרך פרדס אויף סדר ויקרא און פסח. און באזונדער פארן יום הבהיר לג בעומר יומא דהילולא של התנא האלקי ר' שמעון בר יוחאי. ער האט נאר פארגעסן אריינצושרייבן און אויכעט וויאזוי מען מאכט משכב זכר אין די מקווה און וויאזוי מען לויפט נאך נאך בחורים און וויאזוי מען געט אלע פאלטשע דין תורה'ס מיט די אלע פאלטשע הכשרים וואס די התאחדות געט. זיין אייגענע ווייב די וואס זי לעבט שוין נישט האט אים געזאגט טאמער דו גייסט נישט ארויס פון די דין תורה'ס געב מיר א גט. ווייל מ'איז געקומען איר זאגן, איר מאן איז א חיה פון וואלד. יעצט עלעגאנטע רבי, וויאזוי מ'שרייבט אויך אונטער אויף א מענטש וואס ער האט דיר געבויעט א מקווה פאר גארנישט, געקומען וואכן און האט דיר געראטעוועט שיער א פסול'ע מקווה, און דו גייסט און דו שרייבסט אונטער פארוואס ווייל איצעלע פימפ האט דיר געזאגט טאמער נישט וועסטו נישט קענען געבן קיין הכשר, ס'הייסט דיין פרנסה פון דיין הכשרים האסטו עס גענוצט אויף מיין בלוט, וויל איך דיר זאגן איך בין נישט מוותר גארנישט, דו האסט באצאלט א ביטערע פרייז ביז יעצט און ס'איז נאכנישט פיניש. די ביל איז נאט פעיד יעט. דו שייגעץ דו רשע וואס דו ביסט. גיין אונטערשרייבן אויף א מענטש? מילא איינער שרייבט אונטער אויף דיר, ביסט א רב, ביסט א רבי, האסט גענוג גע'גנב'עט געלט, דיין טאטע איז נאך געווען א וועלטס גנב, דיין טאטע און דיין מאמע זענען געזעסן אין דזשעיל, כ'ווייס נאר נישט פונקטליך ווער ס'איז געבוירן אין דזשעיל צו דו צו דיין ברודער, דער בורשטינער דער וואס האט אונז געגעבן טרייפע פלייש פון בארא פארק אין די קהילה, כ'ווייס נישט ווער ס'איז. געבוירן אין דזשעיל צו דו צו דיין ברודער, אבער דאס איז קלאר אז ס'איז געווען עפעס כמעט הונדערט טויזנט דאלער בימים ההם וואס מ'האט צוזאמגענומען פאר די אידן וואס זענען דורך דעם לאגער געגאנגען, דיין שייגעץ טאטע מיט דיין שיקסע מאמע, און זיי האבן עס גענוצט פאר זיך און מ'האט זיי ביידע איינגעזעצט. און דו געסט יעצט ארויס שיינע ספרים על פי פרדס וועגן ר' שמעון בן יוחאי. געב בעסער ארויס וואס דאס הייסט משכב זכור מיט א פיקטשער וויאזוי מ'שטופט אריין אין א יונג בחור'ל יארן יארן. אינעם אחור אריין בשעת דו ביסט שוין געווען חתונה געהאט מיט דיין ווייב, ס'איז נישט אז דו ביסט געווען א בחור און ס'האט זיך דיר געשטעלט די מעשה האסט נישט געוואוסט וואס צו טון דערמיט, דו האסט געהאט א ווייב, דו רשע, דו שייגעץ, גאלאנטער רב איך מאך אים א מקווה איך קום יעדן טאג אן א געלט און אלעס, אלל אוו א סאדען ער קאלט מיך אפילו נישט אפ ער האט אונטערגעשריבן, האסט אונטערגעשריבן? אזוי וועסטו נאך אוועקשרייבן דיין לעבן אויכעט דו רשע דו לאו לייף. ער האט גענומען דארטן דעם זון זיין און ער האט מיך יעדעס מאל אפגעקאלט קום אריבער, ער האט געוואוינט אין פען סטריט דעמאלטס, האט ער געהאט א טעמפרערי דירה, דו רשע דו, דו שייגעץ דו, דו לאו לייף וואס דו ביסט, נאר גארנישט ביסט נישט ארגער ווי אלע רבנים. כ'האב געוואלט זאגן א קליינע וויכטיגע זאך, יעצט באקומען א טעלעפאן קאל זיצן דא זיצנדיג דא אין ארץ ישראל, צוויי אינגעלייט האבן מיך אפגעקאלט, אז זאלסט וויסן, איך האלט ביסט גערעכט, פסח טאָר מען נישט אַרומפֿאָרן, אונז פֿלעגן מיר אַלע יאָרן פֿאָרן, האָבן מיר געזען וואָס סע גייט פֿאָר. ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם. האָבן מיר געזען אַלעס וואָס איז פֿאָרגעגאַנגען מיט די הכשרים און מיט אַלעם, און אונז וויל מיר דיר זאָגן אַ גרויסן שכּוח, ביידע איך מיט דעם חבֿר מײַנעם גייען מיר בלײַבן אין דער היים, וועט אויסקומען זיך אײַנשפּאָרן צוואַנציק טויזנט דאָלאַר, ווײַל סע פֿלעגט אונז קאָסטן אַריבער צוואַנציק טויזנט דאָלאַר אויף די צוויי, פֿאַר די צוויי פֿאַמיליעס אויף פּסח, און נאָכדעם וויל מיר דיר זאָגן בכלל, מ'האָב מיר שטאַרק הנאה אַז איינער רעדט, און איינער טוט אין די זאכן. על כל פנים, כ'האב געוואלט זאגן, ס'דא, דער מאטעל האט א זון דער משוגענער דער פון גיבערס, דער רב פון גיבערס, מענדל הייסט ער. דאך א סיקא. מ'טאר נישט גיין די פרויען נאר דעמאלטס אין די גאס און נאר דעמאלטס און אהער מיט אהין, מ'טאר נישט גיין נאר איין און נישט צוויי. יא, נעבעך, ווען משוגע טוט וויי שפרינגט ער אויך ביז די לבנה. איז אויך איינער פון ר' מאטעל'ס משוגענע קינדער, ער, לעזער האגער, נאך אפאר. עניוועי, וויל איך ענק זאגן. מען גייט מאכן יעצט א נייע זאך אין ווילימסבורג, אזוי ווי די בחורים שטייען אויף ביין הזמנים צענע, האלב עלף ווען זיי גייען ערשט אין שול, גייט מען אנהייבן די בת רחל סקול, די מיידל סקול זאל זיך אנהייבן פירע פארטאגס, און בערך צענע ווען די בחורים שטייען אויף זאלן שוין די מיידלעך אהיימגיין פון סקול, פארשטייסט? איך וויל נאכאמאל זאגן דעם עולם, ס'קומען זיך צאם יעצט די יונגלעך מיט די מיידלעך, ס'ווערט דעינדזשערעס, יו שוד וואטש יור טשילדרען, און זאלסט זיי אויסלערנען איינעם יעדן אז איינער זאגט דיר א גוט ווארט צו איינער וויל צו דיר רעדן צו איינער טאפט דיך אן זאלסטו מאכן קולי קולות, זאלסט נישט צולאזן די אלע שייגעץ שטיק, ס'איז בין הזמנים און מ'דארף זייער וואטשן אויף די קינדער, אמאל ווען די מלמדים און די טיטשערס האבן נישט געטאטשט די קינדער זענען זיי געווען גרויסע העלדן ווייל זיי האבן אונז צוגעהאלפן צום חינוך, היינט ליידער אזוי ווי מ'קען זיי נישט טראסטן מוז מען אליינס טון אלעס. גוטס. און יעדער איינער זאל אויך געדענקן מ'זאל מאכן די ברכת האילנות. אינטערעסאנט, איך בין געגאנגען דא זוכן ברכת האילנות, איז געקומען דא צו צו מיר א איד וואו איך בין דא, וואו איך פארעכט די מקווה אין כפר זיתים הייסט עס, און ער זאגט מיר אז דא פינף צען פיס אוועק איז דא קבר יתרו, סאו ווייס איך שוין וואו איך בין ברוך השם. עניוועי, איך בין צוגעפארן צו קבר יתרו. און כ'האב געזינגען א ניגון, ברוך השם אשר נתן מנוחה. דאס איז דאך געווען יתרו'ס סלאוגען, ברוך השם! און דאס איז געבליבן ביי כלל ישראל אויף אייביג. ווען צוויי אידן טרעפן זיך, וואס זאגט איינער פארן צווייטן? וואס מאכט איר? זאגט ער אים, ברוך השם! איי ברוך השם אשר נתן מנוחה. בין איך געווען שוין ביי קבר יתרו און כ'האב דארטן געזאגט ברוך השם אשר נתן מנוחה. כ'בין נישט אריינגעגאנגען ווייל ס'איז א מסגד, ס'איז א קירכע, אבער איך זעה ביי שמואל הנביא גייט מען אויך אריין, כאטשיג ס'איז א קירכע, און נישט נאר ס'איז א קירכע געווען, ס'איז אויכעט א פלאץ ווי ס'ליגט עפעס א פגר טמא. על כל פנים איך בין נישט אריין, ס'איז גוט פון אינדרויסן אויך צו זאגן ברוך השם. יעצט וואס איך וויל זאגן איז אז רבי אהרן האט געזאגט א שיינע דרשה און ער האט מסביר געווען זייער גוט אז מען דארף זיך שטעלן, דאן קריגט מען א פטור. יעצט ס'קען זיין ער הערט אויס מיין האטליין אדער זיינע מענטשן הערן אויס ווייל איך האב די זעלבע געשריגן די גאנצע צייט. נישט דא קיין שום ריזען פארוואס אונז דארף מען זיין משוגע און גיין פראטעסטירן, מען גייט מען באקומט א פטור, ווילסט איבערדרייען די מדינה די קענסט נישט, ביסט וויסן עפעס, א האלבן ביליאן אראבער קענען נישט איבערדרייען די פאר חברה, עניוועי ער האט געזאגט א שיינע דרשה איך האב עס ארויף געלייגט אויף די וואטסעפס און מענטשן זענען גערעגט און חזל און בוידעם איך האלט אויך אזוי, סאיז דא א משוגענער אויערבאך ער איז א קראנקער א נערוון קראנקער און אים גיי מיר אונז פאלגן, למשל איך בין געווען יעצט. אין ירושלים איז געגאנגען איינער האט אנגעצינדן די גארביטש קען געטון א העלדישע זאך וואס האסטו אויפגעטון כ'האב געזען ווי א מאמע גייט מיט א קינד מיט א קערידזש און זי זאגט קומט שנעל אנטלויף ווייל דו האסט אסטמא סאו וואס טוסטו אויף דו טוסט אן די מענטשן וואס זיי מאכן די געזעצן טוסטו עפעס וויי? זיי וואוינען אין א שיינע געגנט דו טוסט אויף אז ביי דיר אין מאה שערים איז דא שמוץ און די גאווערמענט באדערט עס נישט ברען וויפיל דו ווילסט סאו איך האב די גאנצע צייט געזאגט נאך אנפאנג נאך. צען וואכן צוריק, ס'איז אלץ באלאוני. יעצט קומט ארויס צוביסלעך אז ס'איז באלאוני, און ר' אהרן לאזט זיך שוין אויך הערן. יעצט זאליקא קען זיך נישט לאזן הערן, ווייל דאס איז דאך א קאמפעטישן. כ'האב געזאגט ס'איז נאך א מזל אז זאליקא דאווענט דעם זעלבן דאווענען וואס אהרן דאווענט, ווייל לויט יושר טאר ער דאס נישט טון, ווייל וויבאלד אהרן זאגט הודו לה' קראו בשמו טאר ער דאס נישט זאגן. עניוועי, דאס איז נעבעך ווען מ'לעבט אן א.

איצעלע פּימפּ די שייגעץ די עוכר ישראל, כ'האב געמיינט אז דו האסט אפגעשטעלט שוין די זאכן אז דער לאנדסבערגער זאל לערנען מיט חתנים און כלות, ווייל ער האט דאך געוואלט ווייזן פאר די כלה בפועל ממש, ער האט געמאכט א רעזערוועישן אין א האטעל מיט איר און ער וועט איר דארטן ווייזן אלעס פונקטליך, סאו איצעלע סטיק טו יור גאנס. אאו! אאו! אאו!

געגאנגען די אלע מנהלים, זיי האבן אוועקגעלייגט דאס געלט און האט גפני דער חבר הכנסת געשריבן, אנטשולדיגט אז דאס איז געמאכט פאר די מלמדים, פארשטייסט? אמאל פלעגט די מלמד זיצן און באמאכן זיך אין די הויזן, ער האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט, היינט לאכט יעדער, ביז ווילאנג ס'איז געווען א דיעל אז די מלמד האט געקענט אנ'חזר'ן קינדער, און די מנהל האט געקענט חזר'ן קינדער, האט איינער געוואטשט דעם צווייטן, קיינער האט נישט אויסגעזאגט אויף יענעם, אבער היינט נישטא די זאכן, היינט. אין טאטש א טשיילד, אההה יו פעי די פרייז, סא בקיצור האט מען זיי געכאפט מיט די גניבות, זיי האבן אלעס אוועק געלייגט אין טאש, האט מען זיי געפרעגט פארוואס האסטו עס געטון, האבן זיי געזאגט דו ווייסט דאך ס'איז נישט קיין ערליך געלט, ס'איז געלט וואס די מדינה געט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, און מען וואטשט אויף יענעמ'ס ערליכקייט. יעצט קומט די יארצייט פונעם סקווערע רעבן ר' יעקב יוסף פון סקווירא, ער האט געמיינט אז ער טוט א גרויסע זאך פארן הייליגן באשעפער, ער בויעט א שטעטל, דערווייל האט ער געבויעט אז דוד ל זאל זיין רעבע, וואס האט ר' אויף געטון פון אזא שטעטל אז דוד איז רעבע? דוד איז א לאו לייף. בקיצור, מען גייט יעצט זאגן, אוי, געווען אזא צדיק, געגרינדעט א שטעטל. די שטעטל האט ארויסגעווארפן קופערמאן, דריי קינדער, איינער גייט ווידער אין פאבליק סקול, מען האט געוואלט מיט אים לערנען פרייוועט, אבער יענער האט נישט קיין קרעדענטשעלס, האט מען עס אים צוגענומען. איז וויל איך זאגן, יאצי מאשי יאצי, יא, סקווערע רבי האט געבויעט א שטעטל, ער האט געבויעט א רביסטעווע פאר זיך און פאר זיינע קינדער און פאר די אייניקלעך, וואס איז שקר און בלאף איז די עבודה זרה פונעם ערשטן טאג אנגעהויבן, דאס איז אלעס וואס עס איז. דובידל'ס טאטע איז נאך געווען אן ערליכער איד, אבער דובידל איז דאך סתם א שייגעץ פון די גאס, סאו וואס האט ער געבויעט? ער האט געבויעט גארנישט, ער האט זיך געבויעט, אפגע'גנב'עט מיליאנען, ער האט אומגליקליך געמאכט הונדערטער און הונדערטער משפחות מיט גיטין און מיט אנדערע זאכן, מיט קפידות און מיט משוגענע זאכן וואס אפילו משה רבינו אויפן בארג סיני האט נישט געהערט די משוגענע זאכן, דאס האט אויסגעטראכט טשענאבלעך, קנאבלעך, נאך אזאלכע משוגעים, מען מוז נישט נאר דווקא און מען טאר נישט נאר אזוי, א רעינבאו הייסט א רעגנבויגן, ס'איז אזוי שיין, ס'האט פינף קאלערס, פינף יסודות'דיגע קאלערס, וואס איז די שיינקייט פון א רעינבאו? אז ס'איז דא עקסטערע קאלערס, וואס אז אן איין קאלער איז עס נישט שיין, מען זעט אפילו נישט ס'איז א רעינבאו, און די שיינקייט פון אידישקייט איז אז איינער שרייט יהא שמיה רבא און דער אנדערער שרייט יהאי שמאי רבא, די שיינקייט איז אז ס'איז דא דייווערסיפיקעישאן, ס'איז דא פון אלעמען אביסל. ס'דא אידן פון מאראקא, ס'דא אידן פון מצרים, ס'דא אידן פון אמעריקע, ס'דא אידן פון ארץ ישראל. איז געקומען דער סקווערער, געהייסן יעדן אנטון א הויעכן היט. ער האט דארטן אסאך פסילע חיטן אויך געהאט. יעדער שמוציגער לאו-לייף איז געקומען אריין אין שטעטל ארויף. און זיי זענען היינט געווארן די פירער פון כלל ישראל ארויסצואווארפן אידישע קינדער. סאו בקיצור, האסט געטון א גרויסע זאך, סקווערער רעבע. האסט געמאכט א שטעטל פאר דיר, א רעבעריי, און פאר דיין זון דעם שייגעץ דוד. איך וויל דיר זאגן. ס'דא גבירים וואס זיי קאלן מיך אפ איך זאל נישט רעדן אויף סקווער, איך זאל נישט, איך זאל אהער, איך זאל אהין, זאג איך יעדן איינעם ביז לאנג די קופערמאן האבן נישט קיין חדר ווי צו גיין איז דער סקווערער רבי אין חרם, ער האט ארויסגעווארפן א אידיש קינד און אים געשיקט צו די גוים, ווען וועלט וואלט געווען וועלט וואלט מען אים אדער געלייגט אין חרם אדער מען וואלט אים אהין געקומען וואלט פראטעסטירט. ביז מען וואלט צוריק גענומען די קינדער, נאר וועלט איז היינט נישט קיין וועלט, וועמען אינטערעסירט יענעמס קינדער? יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן, ס'איז דא די שאלעמאן שחיטה, כ'האב ענק שוין גערעדט וועגן דעם אמאל, כ'האב געטראפן אמאל א בחור מיט א גרוש, צוויי ברידער וואס זיי ארבעטן דארט, זיי האבן מיר געזאגט וואס דארטן גייט פאר, ס'איז א שאנדע, ס'איז דא דער הויפט משגיח דארטן קומט נאר, כ'ווייס ער פארט נישט אהיים אויף ארץ ישראל, ער איז צוקריגט מיט זיין ווייב, בקיצור ער גייט דארט מיט זונות ביינאכט. פרעג איך דעם בחור מיט דעם ברודער זיינעם דעם גרוש, און וואס טוט עטס ביינאכט? זאגן זיי אונז טוהן מיר אויך די זעלבע, וואס אונז זעמיר געמאכט פון צוועבן? דאס איז וואס דא גייט פאר, מען געט אונז כשר'ע שחיטה, סופאוזינגלי ס'איז נישט כשר, באט עניוועי אפילו ווען ס'איז יא כשר, וואס געשעהט? געשעהט א מורא'דיגע זאך, הער וואס דא געשעהט, אז מען גייט מיט זונות ביינאכט, יעצט קוקטס אהער, שאלעמאן האט ארויסגעגעבן יעצט מיטן הכשר פון סקווער, האבן זיי ארויסגעגעבן א מורא'דיג שטיקל, אז ס'איז דא פלייש כשר לפסח, און ס'איז ארויפגעלייגט א לעיבל אז ס'איז כשר פרווה, פלייש איז געווארן כשר פרווה. אזא פנים האבן אלע לעיבלס. ס'איז געווען יעצט א לעיבל אין ארץ ישראל אויף איינע פון די פאטעיטא טשיפס אז ס'איז געבאקן נאך פסח פון תשע"ז. ס'איז ליצנות די גאנצע זאך איז איין דזשאוק. און משה מרדכי פרידמאן דער הויפט פון די בני יוסף, איך ווייס וויאזוי זיי הייסן, בני יואל, זיי זענען די הייליגע, דער סיגוטער איז אין דר'ערד. משה מרדכי דו ביסט היינט אויך אין דר'ערד, זאג מיר דו נעמסט נישט די אלע פראגראמען נעמסטו נישט? וויאזוי האסטו די סקול באסעס? די תירוץ איז יעדער מענטש ווען ער וויל זיך ארויפארבעטן קודם פסל'ט ער יענעם און ער הייבט אן צו באקומען מאמענטום און מענטשן האלטן מיט מיט אים און נאכדעם געט ער א זאג רבותי אונז קען מיר נישט אנדערש עקזיסטירן און אונז גיימיר אויפן אלטן וועג וויאזוי זיי גייען און ס'איז אלץ אזוי געווען ס'וועט אלץ אזוי זיין, מען וויל זיך ארויפארבעטן, באגראבט מען יענעם. די גאנצע מלחמה מיט די בני יואל איז געווען איין פול אף בעלאוני, זיי האבן געוואלט בעקן די אלטע רעבעצן, וואס זי האט געזען אז זי איז אויסגעשפילט ווייל זי האט זיך ארומגעריסן מיטן סיגוטער, און זי האט געוואלט ליגן אין איין אוהל מיטן רעבן, סא סא יעצט פוילן אירע ביינער אין איין אוהל מיטן רעבן, וואס האסטו יעצט? וואס איז יעצט? אויף דעם האט מען געמוזט מאכן אזא מלחמה פערציג יאר אין סאטמאר? וואס האט די רעבעצן געקלערט אז זי קען ווערן רעבע? וואט א שעים די גאנצע זאך איז געווען, און די בני יואל, ס'קומט אזא ערנסטקייט, און.

יעצט אויכעט אויף די שאלעמאנס בהמות שטייט אז ס'איז שחיטה כשר בית יוסף, יעצט אונז אשכנזים עסט מען נישט בית יוסף שחיטה, אונז עסט מען דעם רמ א'ס שחיטה, יעצט ס'דא אין זאכן וואו דער רמ א איז מער מיקל און ס'דא אין זאכן וואס דער מחבר איז מער מיקל, אבער אונז דארף מען זיך האלטן צו אונזערע מסורות. אויף די זאכן וואס דער מחבר איז מער מחמיר ווי דער רמא קענסטו מחמיר זיין, אבער קענסט נישט מיקל זיין אויף זאכן וואס דער רמא איז מחמיר. איז אזוי ווי אונז זעמער אריין אין די ליטווישע עטמעספעיר און די פירן די ישן מען זאל נעמען קמח ישן כאטשיג ס'איז פול מיט ווערים, די זעלבע האט מען זיך אריין געלאזט יעצט אין די ספרדישע עטמעספעיר אז מען זאל עסן זייער פלייש. יעצט בקיצור דאס איז געווארן פון דעם ווייל דער מחבר איז מחמיר אפילו א סירכא וואס מען קען קולף זיין, און די רמא זאגט אויב מען קען עס קולף זיין גרינג איז עס כשר, איז דא אידן וואס זיי ווילן נישט עסן אפילו מען האט עס גרינג קולף געווען וויבאלד ס'האט געהאט א סירכא, דאס ווערט אנגערופן גלאט כשר, אבער דו האסט נישט קיין רעכט צו נעמען די זאכן וואס דער בית יוסף פסק'נט. ט, און בשעת ווען אונז פיר מיר זיך אזוי ווי די רמ א, חוץ אויב ס'איז לחומרא קענסטו דאס טון. און כ'האב געוואלט זאגן ביי די וועי, ס'איז אין די גאנצע וועלט נישט דא היינט כמעט קיין גלאט כשר פלייש, ווייל אלע בהמות האבן פיל מיט די לונגען צו טון, אז זיי עסן אין פרייע פעלדער, נאר ווי דער סיגוט'ער האט שוין אמאל געזאגט, דער ברך משה, אז ביי אונז איז דא אזויפיל גלאט כשר ווייל ביז פיר סערכעס רעכנט מען נישט בכלל פאר קיין סערכע, ס'זעהט אויס אז ביז מען זעגט נישט אפ די בהמה מיט א זעג דעם קאפ הייסט עס נאך כשר, יעצט ביי וויעל איז אביסל אנדערש ווייל וויעל זענען יונגע בהמות ביי זיי איז מען נישט קולף קיין סערכע אז ס'איז דא א סערכע איז עס טרייף, באט די אלע באלאוניס וואס די רבנים רעדן אונז איין ס'איז כמו צפת'ער הדסים, ס'איז כמו חומרות בית יוסף, ס'איז כמו ישן, יעצט קען מען זיך לייגן שלאפן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך, ס'איז געווען יעצט אין די לעיקוואד סקופ אז א גוי האט אריינגעכאפט א קינד און ער האט עס גערעיפט אין א שול, יעצט אונז ווייס מיר אז דאס איז אלעס ליגנט מיט שקר, איך האלט אז אדער מלכיאל קאטלער האט גערעיפט אדער מתתיהו סאלאמאן, פונקט ווי עטס מעגט זאגן. אז ס'האט גערעיפט א גוי וואס איז נישט אמת, ווייל א גוי נעמט נישט אריין א קינד אין א שול, און ס'דא ווידיאוס איבעראל, פארוואס געט מען נישט ארויס די ווידיאוס, לאמיר אונז אראפלייגן א הנחה, מלכיאל קאטלער איז דער חזיר וואס האט גערעיפט, אדער מתתיהו סאלאמאן. הערטס אויף מיט די משוגעת'ן, אונז גיימער אויך האבן א מיינונג. אין אילת איז געווען א טיטשער וואס האט געלערנט פרייוועט מיט א מיידל זיבעציג יאר אלט און ער האט זי גערעיפט, יעצט האט מען אים איינגעזעצט. יעצט, ס'דא איינער הייסט חזקאל. דוד הכהן שלאף אויף בעזעם. ביאלעווע, ער האט איינגעלאדענט דעם חזר דעם שומר אמונים פון קרית גאטשעס וואס ער איז געזעסען אין דזשעיל, יענקעלע רוט, שם רשעים ירקב, ער איז געזעסען אסאך יאהרען אין דזשעיל אין ארץ ישראל, און ער לאדענט אים איין, דער שלאף לאדענט איין דעם חזר שומר אמונים אז ער זאל קומען ביי אים אין לאנדאן. שלאף, זאלסט געדענקען אז מען העלפט פאר א חזר איז מען נוטל שכר כיוצא בו. און ס'שטייט כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם. חזקל שלאף, מארק מיי ווארד, איך זאג עס דיר ברבים, דו וועסט נאך אמאל זוכן ככר לחם. גרעסער עשירים פון דיר זענען שוין געווארן ארעם. דו האסט קיין שום רעכט דעם מענטש נישט צו ברענגען אויף לאנדאן, ווייל ער קען נאך מאלעסטן קינדער דארט אויך, און ס'א חילול השם זאלסט אסאשיעטן מיט אים. איך האב ווען געזאגט דער סוף גייט זיין אז די חברה חיילים זענען זיך מוסר נפש למעשה פארן ציבור? צו דו האלטסט דערפון צו נישט, איטס נאן אוו דעיר ביזנעס, און מען לויפט זיי נאך און מען שרייט זיי נאך, גייען זיי יעצט דירעקט אנגעטון מיט די יוניפארעם און זיי הייבן אן צוריק צו פייטן, ווייל דאס גייט זיין די סוף, יעדער גייט אנהייבן צוריק צו פייטן, און הע הע הע, ס'איז דא עפעס א סיקריק. זיי קומען דא מיט די פייער לעשער און מען שיסט אויף זיי וואסער און זיי זעצן זיך אראפ, זיי רוקן זיך נישט אבער זיי כאפן מכות, דער עולם איז שוין סיק און טייערד פון די אלע זאכן, עניוועי איז דא א סאלדאט וואס ער גייט דווקא אנגעטוהן, ער איז שוין ארויס פון צבא גייט ער דווקא אנגעטוהן מיט זיינע יונעפארם און עפעס א סיקריק הייבט אים אן נאכצושרייען האט ער אים דערלאנגט אזאלכע זעצעס און שטויסעס ער האט זיך אויסגעשטרעקט אויף דער ערד, דאס גייט זיין דער סוף. די סוף גייט זיין ס'גייט זיין א מלחמת אחים, ס'גייט זיין א ברודער וואר, און די חברה די פעליגער, שלמה דער משוגענער אויערבאך דער נערוון קראנקער משוגענער, ער איז שוין געווען אמאל אין שפיטאל אויכעט פאר א נערוון בראך, דער חברה מאן גייט זיך אויסלערנען אז דו קענסט נישט פירן די וועלט, דעטס איט. דא וועט איר הערן ווי א סיקריק מאכט א מי שברך פאר א סאלדזשער. כאילו ער איז א חולה און ער האט אים אזוי דערלאנגט אינמיטן די גאס אז ס'איז א שרעק צו קוקן. שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד און שלמה הוא יברך וירפא את החולה נפש אשר דאג החולה נפש

קעגן די גיוס בנות איז דא איין שיקסע א חצופה וואס זי טוט זיך אויס ברבים איר שירט און זי בלייבט נעבעך נאר מיט די ברא און דער עולם זיצט און קוקט קיינער לויפט נישט אוועק מ'זיצט און קוקט און די חיילים פרייען זיך און די ליטווישע בחורים שרייען איר נאך שא דאס איז עס זיי האבן זיך אויסגעלערנט. יעצט די סקווער האבן ארויסגעגעבן אזא שבת בלעטל די וואך. און זיי רעדן וועגן דעם פריעריגן סקווערע רעבן, זעט אויס אז ס'איז יעצט ב' ניסן די יארצייט, שרייבן זיי אז ער איז געווען א בקי אין הלכות מקוואות, ס'קען זיין, קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם, כ'הער זאגן אז זיין איידעם דער קראכמע טראכמע טראשקע מרישקע דער רשע שטריף ק האט געהאט א שיעור מיט אים אין ערמיטעדארף ספר יעדע נאכט צו ווען אזוי הער איך אבער קיינער איז דאס נישט מכחיש אז דער מענטש איז געווען א איד א תלמיד חכם מיט אלעם אבער דאס וואס זיי שרייבן אז ער האט געבויעט די מקווה אויף דעם בין איך מחיוב מוחה צו זיין בין מחיוב מגיב צו זיין ער האט געבויעט די מקווה האבן צוויי גדולי הדור דער צעלימער רב מיטן פאפא רב זיי זענען עטליכע מאל ארויסגעפארן דאס האב איך געהערט אמאל זומער פונעם פאפא רב אליין. יעצט, זיי זענען עטליכע מאל ארויסגעפארן, יעצט איך זאל זאגן אז ער האט נישט געקענט? קען זיין ער האט יא געקענט. יעצט דאס אלעס וואלט גוט געווען, אבער זיי הייבן אן צו זאגן כבוד קדושת סאטמאר שליט"א האט דערמאנט אין א שמועס ביי אנשי שלומינו, דאס געפעלט מיר נישט, ווייל דער איד איז אזוי אויסגעטון פון מקווה'ס דער היינטיגער רויטער שייגעץ, אז ער האט בכלל נישט וואס צו זאגן קיין מיינונג. ס'איז דא נאך איינער, ער האט אנגעהויבן מוחה צו זיין, ער איז געגאנגען, מען האט אים אראפגעווארפן דעם היט.

און זי האט נישט געקענט זיך קיין עצה געבן, דער סוף איז זי ארויף געגאנגען אויף סמים, און זי איז צוריק געגאנגען צו די גאס, און מ'האט גארנישט געטון, נישט פארן רב, און אויך נישט פאר דעם מטפל, יעצט איז אדורך פינף יאר, איז זי געגאנגען, זי האט געהייסן מ'זאל איינזעצן סיי דעם רב, און סיי דעם וואס האט זיך מטפל געווען מיט איר, דער עולם ווערט שוין סיק און טייערד. יעדער נוצט זי אויס, און אין די ענד אוו די דעי מאכט מען פון יעדן א קריפל. יעצט ס'איז דא אין וויזשניץ א בית מדרש הייסט בית הלל אין וויזשניץ אין בני ברק איז דארט דא א יונגערמאן וואס ער האלט אין איין פאטשקענען קינדער, יעדער האט אן אנדער וועג וויאזוי ער קומט צו צו די קינדער, ער שרייט אויף די קינדער אז זיי קוקן ביי די כהנים ווען זיי דוכענען, און תוך כדי כך לייגט ער זיינע הענט, ער ווייזט צו מ'טאר נישט קוקן ביי די כהנים, און די אנדערע הענט לייגט ער אויף יענעמ'ס פיפיק. אז ער האט שוין מאלעסטעט אפאר קינדער אזוי. בקיצור, ס'איז געקומען צוויי קינדער און זיי האבן זיך באקלאגט. נאכדעם איז דא נאך צוויי קינדער וואס זאגן אז ער כאפט צו אן דעם קאפ און ער זאגט די תפילין איז נישט אויפן פלאץ און מיט די אנדערע הענט רוקט ער זיך צו און כאפט צו אן דעם פיפיק. בקיצור, די טאטע פון איינע פון די קינדער האט געמאכט א פיקטשער און ער האט עס געגעבן פאר די פאליס. יעצט, די ארגון השומרים בעט אז ווער ס'איז א פגוע פון דעם חזר זאל קאלן דעם נאמבער, וואן סעווען הונדרעט. סעווען הונדרעט ניין סיקס טרי, און די ארגון השומרים האבן גענומען אויף זיך זייער ערנסט אונטערצוברענגען די אלע מענטשן וואס זיי הרג'נען די קינדער, און זיי ארבעטן מיט די גדולי ישראל, און ס'איז א רחמנות וואס ס'גייט פאר, זאג איך נאכאמאל דעם נאמבער, איינס זיבן הונדערט זיבן הונדערט נײַן זעקס דרײַ, אחת שבע אפס אפס שבע אפס אפס תשע שש שלוש. ס'האט אמאל געפרעגט עבדיה יוסף פארוואס זענען די ספרדים די פרויען די ספרדים הייסן סוג ב' און די אשכנזים די אשכנתזים ווי ער פלעגט זאגן הייסן סוג א' האט ער געזאגט האט מען אים געזאגט א גוט ווארט ווילאנג דו'סט זעהן אז א ספרדישע פרוי גייט מאכן פסח פאר געלט אויסצוקלינען די הויז פאר אן אשכנזישע אזוי לאנג וועלן די ספרדים זיין סוג ב'. ווען דו'סט זעהן אז אן אשכנזישע פרוי גייט מאכן פאר א ספרדישע אויסקלינען די הויז לכבוד פסח פאר געלט דעמאלט זאלסטו וויסן אז די אשכנזים זענען סוג ב'. קיצור וואס ער האט געמיינט צו זאגן וואס מען האט אים מסביר געוען איז אז דו'סט קיינמאל נישט זעהן אז אשכנז זאל זיך אזוי ווייט אראפלאזן אז זאל גיין זיין א האום קלינער אויף פסח פאר א איד פאר אן אנדערן איד כלפי מי הדברים אמורים איך בין דא אין ארץ ישראל און ס'איז דא די ממש א מחי איך זאג וואו! יאאאו! ס'איז געוואלטיג! ס'איז דא צעטלעך איבעראל, אזוי ווי אלע יארן. דאס יאר פאר פסח איז דא א כיתה בחורים וואס זיי האלטן אין פארדינען אפאר טאלער, און זיי גייען קלינען די הייזער אויף פסח. כאאאא! ס'איז געוואלטיג! איך האף נאר זיי קלינען נישט נאכדעם אויס דיין טאכטער אויכעט. זיי שפילן אביסל ליבע מיט איר און דען דעי קלין הער אוט. ס'אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר ביי די היטשהייקס. ס יעצט איז דרייער פארטאגס פאר איך ארויס פון ירושלים צו מוצאי שבת, ס'איז דא איר ווייסט וויפיל היטשעס מען קען אויפפיקן? א באס לאוד! מענטשן הערן נישט, דעי דאונט ליסן טו וואט וויר סעי. און אין ארץ ישראל ארבעט אז א בחור פארט אויף ירושלים און ער האט נישט קיין געלט פון טאטן קען ער נישט צו וויל ער נישט בעטן פארט ער מיט היטשהייק, עט די ענד אוו די דעי כאפט אים איינער אן און טוט מיט אים וואס ברוך מרדכי לעבאוויטש האט געטוהן ביי אונז. ער זוכט דעם טעיפ רעקארדער אין די בעק און כאפט אים אן ביי דעם פיפיק. ש, רחמנא לצלן, מ'טרייט ענק צו לערנען שכל, עטס ווילטס נישט? אקעי, נאו פראבלעם. די גמרא זאגט אז אין בעל הנס מכיר בניסו, סאו ווייסט מען נישט וואסערע ניסים דער אייבערשטער טוט מיט אונז. איך בין יעצט אין ארץ ישראל, און דער מצב איז דא מורא'דיג אנגעצויגן, ס'איז נישט צום גלייבן, מען רוקט שוין אריין די חיילים, די מילואים חברה, מען רוקט, שוין אריין יעדן, סגייט זיין אן ערנסטע ערנסטע מלחמה מיט לבנון וסיריון און מיט עזה מיט חאמאס, סהאנדלט זיך גאר אן ערנסטע מלחמה, מען האט שוין איינגעריקט דעי חברה, כאטש אזוי, די סאלדאטן זענען דאך סאלדאטן, אבער דעי מילואים חברה האט מען אויך שוין איינגעריקט, אבער מען רעכנט זיך פאר אסאך קעזשעלטיס, יעצט דא איז דא אסאך קאנפליקט אוו אינטערעסט וואס קיינער קען נישט אויספיגערן, די רוסלאנד העלפט דאך פאר סיריע. למעשה מדינת ישראל איז זייער גוט מיט רוסלאנד, דער פריים מיניסטער בנימין נתניהו איז יעצט געווען אין רוסלאנד און זיי האבן דורכגעשמועסט וויאזוי מ'עט דורך פירן די מלחמה, ס'איז א קאנפליקט אוו אינטערעסט ווייל רוסלאנד וויל נישט מען זאל באמבאדירן סיריע, נאר קען זיין מדינת ישראל האט איינגעגעבן אז מ'עט צוריק לייגן דעם אסאד. עס קען זיין זיי זענען איינגעגאנגען נאכדעם איז אין אמעריקע איז אין א גרויסע דילעמע ווייסט אויך נישט מיט וועם צו דאנצן. סאוד אראביע האט געמאלדן צוויי וואכן צוריק אז סגייט זיין א ריזיגע מלחמה, אמעריקע מיט מדינת ישראל גייען אפווישן איראן. יעצט אמעריקע גייט זיך נישט איינשטעלן מיט די אראבער אליינס, קודם וועגן פאליטיק און צווייטענס ווייל זיי קענען נישט אויס די אראבישע מענטאליטי, דאס דארף מען זיך אויסקענען. ס'איז פונקט ווי איינער וואס האט נישט געלערנט. אין סענדז סטריט קען נישט די סאטמארע מענטאליטי וואלט זיך נישט געקענט שלאגן מיט סאטמאר איז למעשה גייט זיין יעצט א ריזיגע ריזיגע מלחמה א וועלטס מלחמה יעצט ארץ ישראל ווייסט ווי צו שיסן ווייל זיי האבן שפיאנאזש אמעריקע האט גארנישט אמעריקע איז א ער האט אסאך באמבעס איז בקיצור האבן זיי געמאכט א יד אחת אמעריקע וועט סופלייען באמבעס ארץ ישראל וועט סופלייען די נאלידזש און סגייט זיין א ריזיגע מלחמה למעשה די וואך. איז שבת מברכין ניסן, רש"י זאגט אז י' עטרות האט מען גענומען ביי ויהי ביום השמיני, ס'איז געווען א' ניסן. ס'ווערט געברענגט פון אסאך ספרים, ר' נחמן פון ברסלב רעדט דערפון אז יעצט טיילט דער אייבישטער קרוינען, חודש ניסן טיילט דער אייבישטער קרוינען פאר יעדן איינעם ווער ס'עט בעטן. מ'קען ווערן א קעניג, מ'קען ווערן אלעס.

זיך אליינס, קען זיך באהערשן און זיך קאנטראלירן. ס'איז דא אסאך מאל רבנים וואס זיי קענען יענעם צו טרייען צו קאנטראלירן, אבער זיך איז אביסל שווער. איז אז ס'קומט יעצט ניסן דארף מען זיך אביסל צוגרייטן, מ'זאל אביסל ווי מ'זאגט זיך טרייען צו קאנטראלירן, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער העלפן אז ס'איז א חודש אשר בו ישועות מקיפות, אז דער אייבערשטער געבט ארויס אויף בארג, אפילו מ'איז נישט ווערד. דער חודש איז א חודש פון התחדשות, מ'באנייט זיך. קען ארויסקריכן פון אלע אלטע עבירות, פון אלע אלטע שלעכטע העביטס, מיטן כח פון חודש ניסן וואס דער שם הווי' איז כסדרן ישמחו השמים ותגל הארץ ס'איז י' ק' ו' ק' דער שם הווי' כסדרן, און מ'דארף מתפלל זיין אז ער זאל חלילה נישט נכשל ווערן, ניזוק ווערן. נישט ער נישט זיין משפחה, יעדער דארף בעטן דעם אייבערשטן א תפילה. איך האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף צו מאכן א שיעור די וואך וועגן ניסן, חודש ניסן מיט פסח, אבער דא וויל איך אביסל אוועק גיין פון די מוסר חלק, איך וויל רעדן אביסל פראקטיק. קודם, די רבנים האבן אזא מנהג אז זיי האבן אונז גע'אסר'ט די סעלפאונס, די סמארטפאונס, די אלע בלעקבעריס מיט די אלע זאכן. ווער ס'געדענקט, איך האב געזאגט א שטיק צייט צוריק, און אויך אפאר יאר צוריק, אז ס'איז געווען אזוי, די דייטשן, און אזוי געווען אין אלע אלטע קהילות, אז מ'האט גענוצט די רבנים אז זאלן ברעינוואשן דעם עולם, און מ'האט איינגערעדט אסאך בעלאוני פאר יעדן, און ווען ס'איז געקומען צו א מצב חירום, ווען ס'איז געווען א מלחמה, איז די רבנים זענען זיך אוועקגעלאפן, און כלל ישראל איז געבליבן, ווי מ'זאגט, געהארגעט צו ווערן. כ'האב ענק געזאגט, ס'איז געווען אינדערהיים ווען די דייטשן האבן געוואלט אייננעמען בודאפעסט, זיי האבן אבער מורא געהאט ווייל סוף כל סוף די רוס איז שוין געשטאנען דעמאלטס אין מונקאטש, האבן זיי געוואלט כאפן אלע אידן און זיי הרג'נען מיט איינמאל. וויאזוי טוט מען דאס? איז געקומען דער באקאנטער קאסטנער, ער האט געהאט אויף זיין פאספארט א זיגל פון היטלער'ן אליינס, און ער איז ארום געגאנגען זאגן פאר אלע רבנים, זאלסט וויסן, מ'גייט נאר ארבעטן, ס'איז גארנישט, און די רבנים האבן דאס פארקויפט פארן עולם. יעצט צו די רבנים האבן געוויסט דעם אמת צו נישט ווייס איך נישט און ס'איז מיר נישט וויכטיג עניוועי, אויב זיי האבן יא געוויסט זיי האבן נישט געוויסט וואס איך גיי זיי יעצט דן זיין, זיי זענען שוין ארויף און זיי זענען שוין שוכן עפר. האט מען דעמאלטס געמאכט אין בודאפעסט א גרויסע אסיפה, מען האט עס גערופן עמו אנכי בצרה, אז דער אייבערשטער איז מיט די צרה פון כלל ישראל. יעצט די רבנים די וואס האבן גערעדט האבן געזאגט מען דארף זיך נישט דערשרעקן, דער אייבערשטער וועט העלפן און ס'וועט אלעס זיין אין ארדענונג. יעצט די אנדערע רבנים וואס מ'האט נישט געלאזט רעדן, די רבנים האבן געוואוסט ס'איז שקר וכזב די גאנצע זאך, קיינער גייט דא נישט סתם ארבעטן, מ'האט געוואוסט אז ס'איז צרות, און זיי האבן נאר מורא געהאט צו רעדן א ווארט, אזוי ווי דא קומען צוויי ראצערס דארטן דער. יצחק שטערן, מיט נאך עפעס א שייגעץ, הערשל קלאר, שרייב אונטער קעגן נחום ראזנבערג, און די בהמות האבן אונטערגעשריבן. יעצט ביי דער גרויסע אסיפה דעמאלס וואס האט געהייסן עמו אנכי בצרה כאילו דער אייבערשטער איז אויך מיט די. צרה, מען דארף זיך נישט זארגן, מען האט יעדן געגעבן חיזוק, איז געווען איינער פון די גרויסע רבנים האבן גערעדט, און ס'איז געווען א רב וואס האט מיר אליין פארציילט, ער האט געגעבן א קלאפ אין טיש, ס'איז שקר וואס מען זאגט ענק דא, יעדער זאל זיך לויפן טו סעיוו דער לייף, און א איד האט פארציילט אז ער האט טאקע געפאלגט און האט זיך געסעיווט זיין לעבן, ער איז גראד אנטלאפן, שטעל דיר פאר, ר' רייכמאן איז געווען פון די גרעסטע עשירים דעמאלטס אינדערהיים, וויאזוי איז ער געראטעוועט געווארן? ער האט געהאט א אייניקל'ס בר מצוה אין אן אנדערע שטאט, און ווען ער האט געוואלט צוריק קומען, מוצאי שבת האט מען אים געזאגט אז די עס עס האבן שוין ארום גענומען זיין הויז, איז ער אנטלאפן אויף טאנדזשיר, און ס'וואלט געקענט זיין הונדערטער מענטשן וואס זיי וואלטן זיך געקענט ראטעווען. יעצט יעדער זאל וויסן, איך האלט אזוי ווי אונז לעבן אין אזאלכע סכנה'דיגע צייטן, ס'נישט דא נאך אזא וויכטיגע זאך היינט ווי מ'זאל האבן דעם אינטערנעט, מ'זאל האבן די סמארטפאונס, די אלע פאונס ווי מ'קען קאמיוניקעיטן און זען וואס ס'גייט פאר אין די וועלט. אויסער דעם וואס ס'איז וויכטיג פאר אסאך אנדערע זאכן, אבער ס'איז מורא'דיג וויכטיג ווייל אונז לעבען ממש אין א צייט וואס גייט זיך אנהייבן א דריטע וועלט מלחמה, שאלה איז נאר וויפיל טעג און וויפיל וואכן ארום. און איך וויל אויך זאגן דעם עולם, ווען ס'קומט אזא מין ענין ווי אן עת צרה, דארף מען האבן גרויסע זכותים מ'זאל געראטעוועט ווערן, קיינער זאל זיך נישט פארלאזן אויף קיין ניסים, און מ'זאל לויפן. ווי? פיגער אוט ווי דו קענסט לויפן. קודם אפילו אין אמעריקע דארף יעדער גיין צו די קליינע שטעט. זייער וויכטיג, קליינע שטעט, און מען דארף זיך אויכעט אנגרייטן אויף אפאר וואכן צו אפשר א חודש צוויי עסן וואס מענטשן וואס האבן אין די קאנטרי האבן זיי הייזער, ווייל אז ס'וועט פלאצן א באמבע וועט עס פלאצן אין מאנהעטן נישט אזוי ווייט אין די קאנטרי, און מען דארף די אלע זאכן זיין אייביג פריפערד. ווייל דער רב דער שייגעץ וואס ער פאמפט דיך אויס און ער נעמט דיר צו דיין געלט, און פארקויפט דיר אסאך באלאוני, דער רב, ער גייט האבן ווער ס'עט אים געבן געלט ער זאל קענען אנטלויפן און ווער ס'עט אים געבן געלט ער זאל קענען לייגן אוועק זאכן אין זיין זומער הויז, די בהמה און די צאן לטבח וועסטו בלייבן, און דאס האט היסטערי אונז געלערנט. יעצט אויב איינער וועט מיך פרעגן ווי פאל איך יעצט אריין מיט דעם לאנגן שמועס וואס איז יעצט געשען, וועל איך ענק ענטפערן, ווען איך האב עס ענק פארציילט יארן צוריק, איך האב עס אויך פארציילט אפאר חדשים צוריק, האבן מיך אסאך רבנים אפגעקאלט ביסט א שקרן ביסט א ליגנער דו ווייסט נישט די מעשה ס'איז נישט אמת ס'איז שקר קיינמאל האבן די רבנים נישט געוואלט פארפירן דעם עולם ס'איז נישט געווען אפילו אזא אסיפה וואס דאס האט געהייסן עמו אנכי בצרה יעצט ווייס איך זיי זענען אזוי ווי דער שטן קודם קומט צורעדן צו זינדיגן און ווען מ'זינדיגט גייט ער ארויף און ער טוט ווי מ'זאגט זאגן רבונו של עולם דער האט געזינדיגט און נאכדעם איז ער דער מלאך המוות, דאס זעלבע, דאס זעלבע די רבנים, קודם זאגן זיי ליגנט און נאכדעם אהער און נאכדעם זאגן זיי ס'איז נישט אמת, עניוועי יעצט דא אין ארץ ישראל ליין איך דא אין א צייטונג, איינע פון די אנגעזעהנסטע צייטונגען אין ארץ ישראל, ברענגט ער דא אן ארטיקל פון א צייטונג, ס'איז פון אמסטערדאם פון מענדל אמסטערדאמער שטאט, מענדל החזיר מענדל טייטלבוים, ברענגט ער א שרייבער וואס דער שרייבער, זאגט אז דער שרייבער דעמאלטס מיט יארן צוריק האט אים דערציילט די גאנצע מעשה וואס האט זיך געטון דא מיט קאסטנער, דיינער קאסטנער וואס די באן האט געראטעוועט דעם רעבן זכותו יגן עלינו, און דער קאסטנער האט געהאט א זיגל, א סיינד פאספארט פון היטלערן אליינס ער קען ארום פארן אין אלע לאגערן און ער האט פארפירט אלע רבנים. יעצט אזוי ברענגט באריכות דא אין ארץ ישראל די צייטונגען וואס זיי שרייבן עס נאך פון א האלענדישן צייטונג וואס דער שרייבער זאגט אז די אלע אינפארמעישן האט ער באקומען פון עפעס א מענטש ער זאגט דארט א נאמען און דער מענטש איז געווען פון די הויפט פון די פירער פון די ציוניסטישע פארטיי אין אונגארן. סא דאס איז אן אמת'ע זאך. וועגן דעם וויל איך זאגן דעם עולם, די וועלט שטייט פאר אן אונטערגאנג, א מעידזשער קעטעסטראפי, און ס'איז זייער וויכטיג אז יעדער זאל פלאנען אהעד ווי ער גייט וואוינען, ווי וואס ער גייט טון, ער זאל זיך ארויסציען פון די גרויסע שטעט, ווייל אין די קליינע שטעט וועט מען נישט זוכן צו באמבארדירן, און אין די גרויסע שטעט וועט זיין אן אומגליק, במילא בין איך יעדן איינעם מייעץ אז מען זאל זיך מאכן אינטערנעט מיט א פאון וואס האט די אלע זאכן. וואס מען דארף האבן, און מען זאל זיך נישט פארלאזן אויף די רבנים וואס זיי גייען דיך פארפירן, און זיי אויך זיין די וואס זיי וועלן אוועקלויפן עט די ענד אוו די דעי, און אונז איבערלאזן דא אין די קראנקע מדינה. יעצט, אונז האבן אסאך פראבלעמען מיט דעם דאנעלד טראמפ, ער טוויטעט אליינס ארויס, ער האט זיך אנגעטשעפעט מיט אלע ניוספעיפערס, א זיי האבן אים אויכעט געטשעפעט, אבער ער האט געדארפט וויסן, קענסט דיך נישט טשעפען מיט די צייטונגען. עניוועי, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, וויל איך ענק זאגן וואס ס'גייט פאר. ס'דא איינער וואס ס'הייסט. קאל שעפער, און ער האט א שאו און ער זאגט ס'הייסט אינפא ווארס, INFO wars, בקיצור ס'הייסט די אלעקס דזשאונס רעדיא שאו, איז דארטן דא דער קאל שעפער רעדט אז ס'דא, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'דא פעדעפיילס אלל אווער די ווארלד, מען האט געכאפט יעצט אין ענגלאנד, מען האט געכאפט יעצט מיט די יו ען, ס'איז מורא'דיג ווי אזוי די וועלט איז ממש סיטרא אחרא. איז בקיצור, זאגט ער דא אז דאנעלד טראמפ האט זיך יעצט אריין געלייגט זיינע אלע כוחות קעגן די פעדעפיילס, ער זאגט אז אין וואשינגטאן איז דא פאליטישאנס וואס זיי שלאפן מיט יונגע מיינערס און זיי זאגן פאר די פאליטישאנס אז זיי זענען צוואַנציק יאר אלט שוין, קומען די די רעיפ מיט די אלע זאכן מיט די זנות, ס'איז דאך סאו אגלי פון. עספעשעלי פון פאליטישאנס, פון קאנגרעסלייט, פון סענעטערס, איטס ווערי בעד, אבער למעשה איז נאך ארגער ווייל זיי זענען מיינערס און ממילא זיי ברויכן נעבעך דאס געלט און די פאליטישאנס געבן זיי אפאר דאלער און נאכדעם הייבן זיי זיך אן צו טרעטענען אז טאמער עטס נישט געבן אזויפיל געלט עמער ווייזן די ווידיאו ווידיאוס, און אויכעט די פאליטישענס האבן ווידיאוס און זיי טרעטענען די מיידלעך אז עטס עטס ארויסקומען עמער אונז ענק באשמוצען, סאו טראמפ האט יעצט דיקלעירט די מלחמה קעגן די אלע פעדעפיילס, נישט נאר קעגן אונזערע פעדעפיילס די חזירים, נאר קעגן די היי קלעס קלעס פעדעפיילס, און ממילא דאס איז גרויסע גוטע נייעס ווייל סוף כל סוף אז ס'ווערט א קלין קאמיוניטי איז דאך דאס א מורא'דיגע גוטע זאך, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל. יעצט דא עט זיין אינוואלווד די אלען דערשאוויץ מיט דעם עפשטיין דער וואס האט דעם אייגענעם עסטעיט מיט די אלע פרעזידענטס מיט די אלע קאנגרעסלייט וואס מען האט ביז יעצט האט די גרויסע פארטייען האבן זיי אלץ געבעקט און געוואטשט יעצט למעשה דער זעלבער ניוס ריפארט זאגט אויכעט אז ס'דא אן ארגענעזעישן אין אמעריקע נאך וואס מ'האט געשאסן פרעזידענט קענעדין שטעלן זיי זיך צו אז כדי מען זאל נישט שיסן קיין פרעזידענטס און זיי געבן אבאכט און זיי זאגן דעם פרעזידענט וויאזוי צו זיי טו עקט און עווריטינג למעשה זאגן זיי יעצט אז די ארגענעזעישן האט געזאגט אז טראמפ איז איינגעשטעלט מיטן לעבן. עס איז א גאנץ אריכות, אבער איך מיין, איך וויל נישט מאכן די פעניק גרויס און איך וויל נישט אז ס'זאל הייסן אז ס'קומט פון מיר, זאג איך ענק ווי ס'איז געשטאנען אין די אינפאווארס, ער ברענגט דארט א גאנץ אריכות די נאמען פון די ארגענעזעישאן, און אז זיי זאגן זיי האבן זייער מורא אז ס'זאל נישט חלילה געשען נאכאמאל אזא אומגליק ווי ס'איז געשען מיט פרעזידענט קענעדי, עניוועי. איז יעצט אז ס'קומט אזאלעכע צייטן ווי. ראש חודש און חודש ניסן דארף מען שטארק בעטן דעם אייבערשטן, און מען דארף זיך שוין אפשיידן פון דעם זנות, ס'איז דא א שול דא אין ארץ ישראל אין אין בית שמש אין בית שמש ווי א גבאי פון א שול וואס איז איין און פופציג יאר אלט האט מאלעסטעד קינדער, ער הייסט אברהם אייזענבאך און ער איז דער גבאי. פון זידיטשויבער בית מדרש אין בית שמש, אייזיקל אייכענשטיין, איך וואלט דיך געבעטן זאלסט אים נעמען גבאי ביי דיר אין בית מדרש, וועט זיין דער גבאי א חזר מיטן רעבן א חזר. און ס'איז א ביטערער אומגליק וואס ס'גייט פאר, אונז מוז מיר אנהייבן צו לעבן אביסל א קלינערער לעבן ווי אונז לעבן מיר ביז יעצט. ער פלעגט געבן פארן קינד די שליסלעך פון די מאגאזינען ווי ער האלט די נאש מיט אלעם, און ער איז געווען דער עמטליכער גבאי, ער איז געווען אזוי ווי אונז חזקאל ראזענבערגער רבי אידל, אן עמטליכער גבאי וואס האט מאלעסטעד קינדער. כ'האב געוואלט אויך זאגן ס'איז זייער וויכטיג, דו ברענגסט אריין גויטעס אינדערהיים וואס זיי גייען דיר העלפן קלינען פאר פסח, זיי טוען זיך אן ארבעטס קליידער, ס'איז האלב אויפגעדעקט אלעס. פארגעס נישט, דו האסט קינדער אין שטוב. דער חמץ וואס מען מוז מבער זיין, מוז מען מבער זיין די מחשבות די שלעכטע פון די קינדער אויכעט. יעצט אז דו ברענגסט אריין גוי'טעס וואס זיי זעהן, זי בייגט זיך אראפ, זי בייגט זיך אריבער, און ס'הענגט פון איר, און זי גייט מיט בעגעדזש קלאוס, און אמאל מיט טייט קלאוס, און ס'איז יונגע שיקסעס, ס'רייצט אן דיין בחור. נישט נאר דער. סמארטפאון איז א פראבלעם נאר דאס איז אויך א פראבלעם סאו ס'וואלט זייער שטארק וויכטיג געווען מען זאל אובאכט געבן אפאר זאכן אדער אז די קינדער זענען אינדערהיים זאלן זיי די גויטעס נישט דארט זיין אדער זאלן יא דארט זיין זיי גיין אנגעטון די העכסטע מאס צניעות אדער ווען זיי מאכן למשל א בעדרום צו א דיינינג רום מוז דיין זון נישט דארט זיין זאל ער זיין אין אן אנדערן רום. מען דארף אפהיטן די קינדער ווייל אויב נישט איז עס א שרעק. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'איז דא א אינטערעסאנטער אור החיים הקדוש אין פרק ל ב פסוק כ ז, איש את אחיו ואיש את קרובו, זאגט דער אור החיים הקדוש צריך לדעת למה הוצרך לומר ואיש את קרובו, וואס דארף מען נאכאמאל די פסוק זאגן ואיש את קרובו, אחר שאמר את אחיו שהוא קרוב שבקרובים, זאגסט דאך איש את אחיו איז דאך פארשטענדיג פון זיך אליינס, ואיש את קרובו, אכן זאגט ער יכוון לומר שיש כמה אחים, ס'דא אסאך ברידער שדעתם רחוקה זה מזה, ועם אנשים אחרים לא קרובים המה ולהם יאהב אהבת נפש, און מיט אנדערע מענטשן וואס זענען בכלל נישט זייערע קרובים האבן זיי ליב אהבת נפש, נאר דווקא ברידער האבן זיי פיינט זענען צוקריגט. וזה ימשך משורש הנשמות, דאס קומט פון די שורש הנשמות, כי יש נשמות שקרובים בשורשם, ס'דא נשמות וואס זענען נאנט ביי זייער שורש, ונמשכים בריחוק מולידם, און זיי ווערן פארווייטערט ווען זיי ווערן געבוירן, ויש נשמות שהם רחוקים בשורשם, ס'דא נשמות וואס זענען מרוחק בשורש, ובאו מקירוב מוליד, ווען זיי ווערן געבוירן ווערן זיי נאנט, ויותר יאהבו הקרובים בקרבת השורש מהקרובים בבחינת מוליד, א מענטש האט ענדערש ליב. די מענטשען וואס זענען נאנט בבחינת השורש מיט דעם ווי פון די וואס זענען בבחינת מוליד וואס זענען געבוירן ולקרובים בבחינת מוליד יתייחס זה אחווה פאר דעם וואס ער איז קרוב בבחינת מוליד הייסט עס אחווה ולקרובים בשורשם יתייחס שם קרוב וואס איז נאנט. וכפי זה ידבר הכתוב בב' הבחינות וזה למעלה מזה, קודם איז דער וואס איז קרוב משורשם און נאכדעם דער וואס ער ווערט געבוירן, איז בקיצור כ'וויל עס נאר זאגן וועגן דעם ווייל אהרן און זלמן לייב'ס רייסן זיך ארום טאג און נאכט, סאו מ'זעהט ס'איז דא אמאל ברידער וואס זענען נאך אפילו ווייטער ווי פרעמדע מענטשן און ס'איז דא פרעמדע מענטשן וואס זענען נענטער ווי אן אייגענע ברודער. יעצט איך וויל אז דער עולם זאל הערן די וואויס פון ארץ ישראל וואס מ'האלט. פון די אלע הפגנות, מיין מיינונג האט ער דאך שוין געהערט, איך האלט עס איז אלעס בלאף, יעצט הערטס אויס אן ארץ ישראל'דיגן איד וואס ער זאגט. כ'בין צוגעגאנגען צו אים נאכן דאווענען ווען אלע זענען געשטאנען, און כ'האב אים געזאגט הערזיך אויס ר' בעריש, נישט מיין טאטע און נישט איך און נישט מיינע ברידער זענען קיינמאל געקומען שנארן ביי דיר, ממילא קען איך דיר זאגן דעם אמת אין פנים, א באנדע בלאפערס. פינף און זעכציק יאר איז מען דא אין מדינה געגאנגען און אנגעפילט א צעטל אלע סאטמער ר' אהרלעך טורי קארטע אלע זענען געקומען געחתמעט אויפן מסמך און באקומען א דיחוי אדער זיך משוגע געמאכט און באקומען א פטור אבער ווען די ציונים זענען שוין נישט מספק די סחורה נישטא קיין ניתוחי מתים נישטא קיין חילולי קברים נישטא קיין איך ווייס ווער וואס לפיד איז אראפ און מ'דארף שנארן געלט. עס איז נישטא קיין מערכות, וואס טוט מען? מען בויעט פרישע מערכות, מען משנה'ט דעם סטעטוס, מען הערט אויף צו גיין אין גיוס, זעצט מען איין ווער דא קא גע בע אלס בלאף בלאף בלאף, און כ'האב אויס גערעדט זאגט ער מיר הער זיך אויס, כ'האב הנאה פון דיר הרב קלעצקין, חבל מיר האבן זיך נישט געטראפן אינדערפרי אין מקווה אונטער די ווארימע וואסער, וואלטן מיר געקענט ממשיך זיין צו רעדן, כ'האב הנאה, שוין, דער עולם איז געווען אין שאק. ווייל ס'שטייען דארטן די אלע קנאים מיט אלע דאס, און איך האב עס גערעדט אסטיש, מסביר געווען אזוי מיט באקציינער, איך האב געזאגט מען בלאפט אייך לאנדן מיט אתרא קדישא מיט אלע בלאפערס מיט אלע שקרנים, איך בין דאס אריבער אויף מיין גוף, איך ווייס פונקט ווי די מערכה זעהט אויס, ביי מיר האט געדארפט געדויערן פינף זעקס יאר ביז אלע זעהן אז ס'איז בלאף פון קאפ ביז פיס, פון קאפ ביז אונטן, הער דיך אויף מיט די אלע באבקעס. פיר דיינע צדקות אזוי ווי דו פירסט דיינע ביזנעס, פאר דו גיבסט ארויס געלט פרעג זיך גוט נאך, אזוי ווי דו פארשטייסט אז פאר א ביזנעס וועסטו נישט גיבן איינעם פאר דו וועסט זיכער מאכן אז ער איז א גלייכע מענטש, אזוי פאר די צדקות מאך אויך זיכער אז ס'נישט קיין בלאפערס, גנבים, שקרנים וואס זוכן צו אויפשטעלן מערכות, צו פארשטאפן כבישים און לאזן מאמעס מיט קינדערלעך וויינען אין שטוב, צו נישט לאזן אינגעלייט גיין אין כולל, שקרנים זוך אים, פון דער זייט נעמט מען פון די מדינה פון די צווייטע זייט זוכט מען צו נעמען געלט פון אייך. לאז זיך אפ מיט אלע בלאפן. כ'האף אז ס'עט אמאל אריין אין קאפ, מ'עט עס מטפטף זיין, גשם גשם מטפטף, ביז ס'עט אריינגיין אין קאפ. נו, האט דער עולם געהערט? דאס איז עקזעקטלי וואס איך זאג ענק. איך בין יעצט דא, איך האלט דא מיט מיט אלעם, איך האלט בכלל מיט אין אמעריקע אויך, ווייל איך האב דאך א האטליין וואס איך מוז רעדן, אבער רבותי ס'איז איין שטיק לצנות מיט בלאף. דעטס אלל יו שוד בי עווער אוו, די אלע פראטעסטס זאלסט נישט געבן קיין פרוטה, ס'איז גארנישט ווערד. סא יעצט לאמיר גיין ווייטער. איינער האט דא אריין געשריבן אז ס'דא שרעקליכע נייעס אז ס'דא איינער וואס ער הייסט מ' פינטעלע ו' ו' פינטעלע קליין מסתמא משה וואלף קליין ער האט דריי פינטעלעך מיט אן אשת איש ער האט מסתמא מזנה געווען ס'איז נאטינג כ'מיין ניוז ווייל ער גענומען עפעס א קראנק מיידל פון האספיטל, ער איז א ליעזאן, א טשעפלען, און ער האט גענומען א מיידל, און ער האט דאס מיידל געוואלט רעיפן, צו ער האט איר גערעיפט אין זיין קאר, ער האט מיך אויפגעקאלט אז ניין, ס'איז נאר אראפגעפאלן מיין טעלעפאן צווישן אירע פיס, אה, וואט אר יו טאלקינג אבאוט, נאך זאגט ער איך זאג דיר צו איך וועל געבן פאר איינעם פון דיין משפחה א גוטן דזשאב אין די האספיטל, זאג איך אים קיינער זוכט פון דיר נישט קיין דזשאב, און נאכדעם האט ער זיך צוריק געשטארקט ווייל ער האט דאך געהאט משה טעראריסט. דעם גבאי'ן אבות המוסרים און ער האט געהאט די גאנצע סאטמארע קאפעלע, ער איז אויך געווען דער וואס איז געקומען ווען מ'האט געהאט דעם וועבערמאנ'ס קעיס, ער איז געקומען כאפן דארט פיקטשערס, האט זיך משוגע געמאכט, אזוי גייט עס, אז מ'לאזט צו, יו לעט הים געט עוועי וויט איט, דעי געט עוועי וויט איט, יעצט איז וואס האט ער געטון, זיי זאגן אז ער האט די אלע ווידיאוס אין די חתונות, אז דו ווילסט דינגען מוז מען נישט ארומלויפן, אלעס ווערט אויפגעכאפט און נאכדעם נעמט ער א פרייז פאר דעם. איי מ'טאר נישט? ער מעג אלעס, איך מיין ווייסט דאך ווי ס'גייט דאך שוין, די רבנים מעגן אלעס, די וואס האבן פאוער מעגן אלעס, עניוועי. דער חברה'מאן וואס איז געפארן מיט איר קיין אוקריינע איז געווען איר יועץ נישואין, ער האט זיך אין איר פארליבט, אזוי ווי שטייט אין חומש וחשקת בה ולקחת לך לאישה, און ממילא האט ער דאך געמוזט גט'ן זיין ווייב און האט חתונה געהאט מיט איר. איז יעצט שלאגט מען זיך אויף די קינדער, מען האט זיי צוגענומען די קינדער, צו מען וויל צונעמען די קינדער, זענען געגאנגען די ועד הפופיק האבן זיך אריינגעלייגט דא, און זיי האבן אריינגעלייגט פאר די צוויי וואס זענען געפארן האנימונען האבן זיי אריינגעלייגט דראגס אין זייער רענצל. יעצט וויל איך ענק זאגן, דאס איז האלב נישט אזא גרויסע עבירה ווי דאס וואס ער האט געטון נאכן צונעמען א קראנק מיידל פון א מענטל ווארד, און גיין מיט איר אין איין קאר, ער האט זי אויפגעפיקט מיט זיין קאר, דער מענטש איז א חיה רעה, ער האט זיך פארליבט אין איינע, העי, געזונטערהייט, לעט הים פעי די פרייז דעט הי העז טו פעי, טו דעווארס, און אומברענגען זיין משפחה, און אומברענגען יענע משפחה, די אלע וואס זיי טוען דאס זאגן נאך א האלב יאר, אך, איים סאו פעד אפ איי שוד האב נעווער דאן איט. אבער דאס אז מען האט אים געלאזט געטינג אוועי וויט רעיפ, העי, יו וואנע ליוו דעט וועי, ליוו דעט וועי! יעצט שטייט דא והעיר ווילי צהלה ושמחה און אלע רבנים האבן איינגענומען א שטימעניש ודי להם ודי להם ודי להם, זיי נעמען נאר דעמאלטס נישט איין א שטימעניש ווען מען געט געלט, ברוך מרדכי מיט זיינע קינדער לעבאוויטש האבן געגעבן גרויס געלט פאר משמרת הצניעות זאל מיך אראפברענגען, שפעטער אז זיי האבן געזען זיי קענען נישט אראפברענגען האבן זיי צוריקגעבעטן דאס געלט. דער ברוך מרדכי'ס מיט די מיט זיינע קינדער האבן צוריק געבעטן דאס געלט, אין וויליאמסבורג האט נאך קיין רב נישט געטוהן גארנישט אן א געלט, און פאר געלט קען ער דיר מתיר זיין אלע איסורים שבתורה, קען ער דיר געבן א הכשר אויף חזר אויכעט, ס'איז צוויי אנדערע פרשה, ס'האט צו טוהן מיט געלט, ס'האט גארנישט צו טוהן ווייל ער איז א רב און ער איז מחיוב עפעס צו טוהן, מחיוב איז ער אבער הי דאזענט פיל איט דעט וועי, ער פילט נאר אז דו באצאלסט מיר. יעצט, כ'זעה יקותיאל יודא פיליפ האט ארויסגעגעבן א ספר אויף מקוואות, זייער שיין, כ'האב א מורא'דיגע הנאה, קודם האט עס געמאכט אז יעדער זאל אנהייבן אביסל צו לערנען, ווייל זיי זעען דאך אז מען נוצט זיי נישט, מען נוצט נחום ראזענבערג, האבן זיך גענומען שרייבן חיבורים, איז נאט א פראבלעם, איינציגע פראבלעם איז די שייגעץ זלמן לייב, דו פירסט די כולל מקווה און דו פירסט עס דו הייבסט נישט אן צו קענען גארנישט האסט צאמגענומען אביסל ליקוטים איך ווייס נישט צו דו האסט עס געמאכט צו איינער האט עס געמאכט פאר דיר האסט נישט אנגעהויבן צו קענען ווען איך האב דיר געטרייט צו העלפן אבער דאס איז נאכנישט געפערליך ווייל מען קען יענעם אויסלערנען נאר דו ביסט אזא שייגעץ איך האב דיר געזאגט דו דארפסט ארויספארן אנצופילן דעם גרויסן אוצר און דו זאלסט זיין דארטן ביז ס'פילט זיך אן און ס'וועט אריבעררינען אריין אין די בורות פון מי גשמים. במילא האב איך נישט קיין פראבלעם פון הויה על ידי אדם, כ'האב דיר דאס אלץ געזאגט, זאגסט עס איז דיר צו שווער נאכאמאל ארויסצופארן, פלעג איך דיר אלץ זאגן איך וועל פאר דיר ארויספארן, איך האב נישט, מיר איז עס נישט שווער, איך בין יעצט אויך אין ארץ ישראל, נעכטן דינסטאג האב איך דורך געקוקט פיר מקוואות, היינט מיטוואך בין איך געווען אין א מיליטערישע באזע, און. דארט איז דא א מקווה פון פארהייראטע וואס וואוינען דארטן, כ'האב עס דורכגעקוקט, כ'האב געטוישט די אוצרות, כ'מיין אז דו ווילסט נישט טוהן, זאג דו ווילסט נישט טוהן, סאו וואס האסטו געטוהן יעצט, האסט ארויסגעגעבן א ספר אויף מקוואות צו קאנווינסן דעם עולם אז דו קענסט, ממילא האסטו נאך שוואכער קענען פירן די מקווה, ליסען. די גארבידזש וואס עטץ האטס געטון מיט אונז אלע יארן, מיט פון דעם זעמער אונז שוין פעד אפ, איז במילא אונז דאנק מיר דיר זייער פארן ספר, ס'איז א מורא'דיגע גוטע זאך, די שאלה איז אבער נאר יעצט צו די מקווה וועט ווייטער זיין כשר צו פסול אזוי ווי ס'איז געווען ביז יעצט. כ'האב דיר אויך אייביג געזאגט אז ס'איז דארטן דא אין קאנטרי האט מען געבויעט בטעות א מקווה אן א בור פון השקה פון מי גשמים. כ'האב דיר געזאגט מען קען נישט אויסטריקענען געהעריג א בור וואס האט טיילס, און ס'איז דא אונטער די טיילס וואסער, און ס'א שאלה צו די מקווה איז בכלל כשר. האסטו דעמאלטס געטענה'ט אז אזוי ווי א גאנץ ווינטער איז עס ליידיג איז עס אויסגעטריקענט, האב איך דיר מסביר געווען ס'איז נישט אמת, ווייל דו עפענסט די מקווה גייסטו קודם אריין דו אדער וואטעווער און מ'וואשט עס גוט ארום מיט שאובין וואסער די טיילס פון א גאנצן ווינטער זאלן ווערן זויבער במילא האסטו שוין נישט דעם היתר אז ס'איז זיכער אז ס'איז טריקן. פון אונטן, און די אלע זאכן האב איך דיר געזאגט, נאר וואס, עטץ טוטס וואס עטץ ווילטס, איינער האט כמו צפת'ער הדסים, עטץ האטס כמו כשרות, כמו כשר'ע מקווה, כמו כשר'ע שחיטה, איז אלעס כמו, יעצט פון ספרים האבן מיר אונז גארנישט, מען דארף מטלטל זיין זיך טלטול גברא צוצושטעלן כשר'ע מקווה'ס, איז במילא זאלסטו וויסן, עסטו צושטעלן איז גוט, דארפסטו נישט דעם ספר, עסטו נישט צושטעלן איז די ספר א שאד געווען. האב דיר אויך געזאגט אז ס'איז דא אן אייזן אויפן דאך דער קוימען, מ'דארף עס אוועקרוקן, איך האב דיר געזאגט אזוי הלכה'דיג ס'קומט אריין בהמשכה, מ'קען זאגן אז ס'איז גוט, ס'קומט זיכער נישט אריין ג' לוגין וואסער. פון דעם קוימען פאר ס'קומט אריין פונעם גאנצן דאך. דער רבי אבער אין דברי יואל אין די תשובות שרייבט אז מ'זאל זייער אבאכט געבן אז מ'זאל נישט האבן קיין שום דבר המקבל טומאה און ער ברענגט צו פונעם די תשובות פון מהר"ם שיק. למעשה האב איך דיר אלץ געבעטן אז מ'קען דאס זייער גרינג פאררעכטן, האט עטס נישט געוואלט, עטס האלטס נישט ביים אויסגעבן קיין געלט פאר אידישקייט, סאו וואס האסטו פון דעם ספר? און אז ס'שטייט אזוי ס'איז דען דיך מחייב? עניוועי, יעצט עמער גיין ווייטער. כ'נעם פֿופֿצן טויזנט זיבן הונדערט און דרײַצן דיסקלעימערס, לויט ווי כ'הער זאגן האט מיר איינער איבערגעגעבן, ער איז פון די שליסלעך פון די הנהלה פון בעלז, האט ער געזאגט אז דער רב האט געהייסן מ'זאל איבעראל אריינלייגן יעצט ווידיאוס, און דער רב האט געזאגט איך וויל נישט מ'זאל מער בעקן די חזירים, און אויכעט יעדער מלמד שרייבט אונטער אז טאמער כאפט מען אים מיט מעשה נבלה גייט מען גראד צו די פאליס, און און די זעלבע זאך איז אז יעדער טאטע וואס ס'געט אריין א קינד אין בעלזער מוסדות, פארזיכערט מען אים אז טאמער מ'עט טאטשן דיין קינד וועט מען מיטגיין צו די פאליס און די הנהלה וועט נישט שטערן, פארקערט זיי אים צוהעלפן. אז ס'זאל ארויסקומען די חזיר'יי וואס ער האט געטון. אזוי האט מיר איבערגעגעבן איינער, ווייל דער רב איז אויך סיק ענד טייערד, קודם די בזיונות וואס ס'גייט פאר, און נאכדעם ס'טוט זיך די, כ'האב ענק געזאגט דא דא אזוי, די גאווערמענט האט מסכים געווען אויף זעכצן יאר תפיסה פאר דעם מלמד דעם חזיר פון תל אביב, די קינדער זענען נישט מסכים, זיי זענען שוין היינט גרויס, זיי זענען נישט מסכים, סאו טוט זיך דא א גאנצע דיון יעדן טאג ארויף און אראפ, יא ניין, יא תפיסה נישט תפיסה, וויפיל יאר, כ'הער זאגן אז מ'האלט שוין אז זיי זענען שוין מסכים אויף צוואַנציק יאר און דא רעדט מען פון זעכצן יאר. בקיצור אויף די פיר יאר גייט מען זיך קודם שלאגן אפאר חדשים, די בזיון מיטן חילול השם איז גרויס, און נאכדעם וועט ווערן דערפון נאך צוויי יאר, פון זעכצן וועט ווערן אַכצן. נו, דאס איז א וועג וויאזוי א חסידישער מוסד דארף אפערעיטן. סאו, איך הער זאגן אז די רבנים האבן שוין אנגעהויבן צו זען זיי קענען זיך נישט מער שלאגן. ס'איז געענדיגט, די געים איז אווער. כ'האב געוואלט זאגן, ס'קומט יעצט פסח, היינט גייט מען, קען מען שוין באקומען פיצא כשר לפסח, מ'קען שוין אלעס באקומען, נישט די פשט אז ס'איז כשר, נאר היינט נאובאדי ריעלי קעירס, כ'האב געזאגט אפאר וואכן צוריק דעט דער'ס נאטינג ראנג אז בינגאו האקט אונטער אלע סטארס, יעדער זאל קויפן ווי ס'איז אים ביליג. למעשה, איך האב עס דעמאלטס באטאנט און איך וויל עס יעצט נאכאמאל באטאנען. מען קען דארטן קויפן זאכן וואס איז אלעס ריפעקט ביי אים, אזוי ווי אין יעדן גרויסן סופערמארקעט, למשל אין מאנסי אינעם גרויסן סופערמארקעט, אין עווערגרין איז אויכעט ריפעקט, אבער ס'שטייט אויפגעשריבן אויף יעדן באקס בהשגחת פון דעם רב וואגשאל. וויפיל כשר ס'איז ווייס איך נישט, אבער ס'איז א סערטען ריספעקט וואס מ'מוז האבן אז דער ביזנעסמאן קען נישט זיין באלעבאס. דא זעה איך אין בינגא אז ס'איז ריפעקט זאכן און ס'שטייט סי אר סי, ס'איצעלע פימפ. דעטס ראנג, ביקאוז דאס מיינט אז ער קויפט אין גרויסע באקסעס און ער פאקט עס אליין איבער, סאו ווער ווייסט פון ווי ער קויפט אלץ? ס'איז א ביג דיפרענס צו די פראדאקט אליינס האט אויך. א געהעריגן הכשר צו די נוצט נאר CRC, אזוי ווי ס'אמאל געווען מיט קאנטינענטל פלייש מ'האט עס געברענגט פון קענעדע און די רב דארטן האט געזאגט בפירוש אז טאמער טראגט מען עס ארויס פונעם סטאר אויף אנדערע פלעצער געט ער נישט קיין השגחה און נאובאדי קעירט, ער ברענגט עס אויף מאנסי ער פארקויפט עס דא נאובאדי ריעלי קעירס ווייל דער עולם איז ביאינג פולד ביי די ביזנעס פיפל, סאו אויב דער ביזנעס מאן שרייבט אז ער האט עס ריפעקט און עס איז ריפעקט סחורה און ער זאגט סי אר סי, סי אר סי איז נישט געווען ביי אים אין סטאר, דארט איז נישט דא קיין משגיח פון סי אר סי וואס ער זאל קאנטראלן זיין כשרות, סאו דאס וויל איך זאגן פארן עולם, און דארט פארקויפט מען פלייש מיט פיש מיט אלע זאכן און דאס איז זייער זייער זייער נישט גוט. נאכדעם ס'איז דא היינט צו באקומען אלע מין הכשרים, כ'געדענק ר' יונתן שטייף זכר צדיק לברכה האט אמאל געזאגט מ'האט אים געפרעגט צו מ'מעג דעיס פסח צו מ'מעג יענץ זאגט ער די כלל איז הפסח אינו נאכל פסח טאר מען גארנישט עסן דעיס וואס דו מוזט דעיס ערלויבט מען דיר צו עסן אבער די אלע השגחות מיט די אלע זאכן ס'איז ממש א שרעק און כ'האב אויך געזאגט וועגן די מצות אין סאטמארע בעיקערי געווען א פייער ס'האט זיך געגאסן וואסער מ'קען היינט קיינעם נישט טראסטן דעטס איט.

אמעריקע, און מ'האט עס איבערגעגעבן פאר חסד של אמת, און זיי האבן עם באגראבן אין זייער בית החיים. כ'וואלט זאג. יעדעס מאל ווען מ'דערציילט דעם אפסן פון חסד של אמת טוט עס מיר מורא'דיג וויי. דער מענדי ראזענבערג העפענס טו בי מיין טאטענ'ס ברודער'ס זון. גאר א נאנטע משפחה, ער איז א פירסט קאזין צו מיר. כ'האב אים געבעטן אז מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון סאטמאר פון מעמבערשיפ מיט אסאך יארן צוריק, ער זאל מיר געבן. א. אין איינע פון זיינע בית החיים'ס וויל איך האבן צוויי פלעצער פאר מיר און פאר מיין ווייב, וואס אין זיינע בית החיים'ס איז דא חברה וואס האבן זייער לעבן נישט געלייגט תפילין, אה כ'האב פארגעסן ער שרייט דאך אז איך לייג אויך נישט תפילין, וויאזוי הייסט ער שוין דער משוגענער שטערן אין סאטמאר, ער זאגט דאך אז מיינע תפילין האבן זיך געדרייט דארטן יארן לאנג און איך האב שוין מסביר געווען פארן עולם אז ס'איז נישט אמת, ווייל ס'איז געווען איינער וואס ער פלעגט אוועק גנב'ענען טלית און תפילין און ער וואלט עס ווען געגנב'עט, כ'וויל נישט זאגן יעצט זיין נאמען ווייל היינט גנב'עט ער שוין. געהערט. איז בקיצור דערציילט מען א גרויסן מופת אז דער מיסטער וואל האט באקומען קבורות, ער האט באקומען א ערלויבעניש ער זאל קענען ליגן בקבורות ישראל אין דעם בית החיים ליגן אלע מיני חברה, ס'ליגן מחללי שבת עווריטינג דעט יו קען דריעם אוו, ס'ליגן אידן וואס האבן קיינמאל נישט, די ווייבער זענען קיינמאל נישט געגאנגען אין קיין מקווה, זענען געווען בועל נדות. און און די אלע האבן א פלאץ צו ליגן בקבר ישראל, און איך האב געבעטן מענדי איך וויל ביי דיר האבן צוויי פלעצער, און איך באצאל דיך, כ'דארף נישט קיין נדבות, כ'וויל אבער וויסן, זאלסט מיך שטעלן דארט אין בית החיים ביים עק ביי די וואנט, אזוי אז איך זאל נישט זיין מעורבין, אויסגעמישט. האט ער מיר געזאגט איך קען דיר נישט געבן קרקע ווייל דו רעדסט אויפן רעבן, אויף וועלכן רעבן? אויף מאטל, קען ער מיר נישט געבן קיין קרקע, עס הייסט מאטל האט א זון וואס ער מעג אויף מיר אונטערשרייבן כל דבר אסור מיט אלע שקרנות, דאס באדערט קיינעם נישט, ער איז געווען דער אנדרייער פונעם גאנצן חרם, ער איז געווען נישט נאר אז ער האט עס אונטערגעשריבן, ער האט ארומגענומען די אלע רבנים און זיי אפגעקאלט, איז במילא קומט זיך מיר נישט קיין קרקע אזוי ווי יעדן פרייען איד פון אמעריקע וואס איך ווייס נישט צו ער האט געהאלטן אפילו שבת, איך ווייס נישט צו ער איז געווען א איד אפילו, איך האב נישט נאכגעקוקט צו זיין מאמע איז געווען א איד צו נישט, און זיי קומט זיך און מיר קומט זיך גארנישט, פארוואס? ווייל איך רעד אויפן רעבן, דו הערסט וואס דא טוט זיך? עניוועי, איך האב געוואלט זאגן, ווען איך זעה אזא מעשה טוט עס מיר וויי, איך רעאגיר נישט יעדעס מאל, ווייל נישט וועט די האטליין זיין פול יעדע וואך מיט אזא מעשה. אבער למעשה וויל איך זאגן פארן עולם מיין ווייטאג, מיר קען מען נישט געבן קיין פלאץ אין חסד של אמת אין זייער בית החיים, און מיסטער וואל האט יא באקומען א פלאץ. עניוועי, איך זאג עס נאר איך זאל ארויסרעדן די ווייטאג און די קאראפשען וואס דא גייט פאר, ווייל באמת'ן אריין האב איך ברוך השם א פלאץ, איך האב מיר געקויפט און איך האב באצאלט, און ס'איז אין א בית החיים אינאיינעם מיטן אר"י הקדוש און מיט ר' פנחס בן יאיר. זכותם יגן עלינו. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן כ'האב באקומען עטליכע טעלעפאן קאלס פון יונגעלייט, אונז פאלגן מיר דיך, אונז גייען מיר נישט אין די האטעלס אויף פסח, אונז פלעגן מיר אייביג גיין, אונז הערן מיר דיך זאגן חמץ איז טאקע אסור במשהו, און מ'זאל באמת מאכן א כשר'ע קאך איז זייער שווער, ס'דא אסאך הלכות אין דעם, מ'נוצט די כלים, מ'דארף עס כשר'ן, מ'נוצט די טישן, ס'איז ס'איז ס'האט יענע עבודה, אפילו די וואס האבן זייערע עקסטערע דישעס, ס'האט יענע עבודה. די אויוונס, די גרויסע, די אלע דארף מען כשר'ן ווייל זיי קויפן נישט נייע. איז למעשה האבן אינגעלייט מיך געזאגט זיי האבן זיך בארעכנט איך קען דאך גיין צוויי וואכן שפעטער. כ'וועל דאך נישט גיין אין א צייט וואס דאס איז אן איסור כרת, חמץ, ונכרתה. און איך זאג נאכאמאל פארן גאנצן עולם ס'איז נישט קיין צייט פסח ארומצוגיין און ארומצופארן, איטס נאט די טיים פאר איט. יעצט איינער האט מיך געפרעגט, כ'האב געזאגט אז ס'דא זאכן פת עכו"ם וואס איז מותר אין שולחן ערוך טאמער מ'קען נישט אויף אן אנדערן וועג ס'נישט דא צו באקומען און דער מגן אברהם זאגט מ'זאל נאר אבאכט געבן אז לכל הפחות אין די עשרת ימי תשובה זאל מען עס נישט עסן קאלט ער מיך אפ און ער זאגט ער ווייסט אז ענטעמענס האט א הכשר עס קען זיין אז ענטעמענס האט שוין היינט א הכשר אמאל פלעגט עס בכלל נישט האבן קיין הכשר און נאכדעם דארף מען וויסן צו דער הכשר איז אויף פוך אויף פת עכו"ם צו נישט, ווייל איך ווייס דאך נישט וואס איז געשען אנדערש יעצט, איך זעה איך גיי דא אין ארץ ישראל אריין אין אסאך סטארס און איך זעה טשאקלעד וואס מען ברענגט פון אמעריקע שטייט קלאר אויפגעשריבן ס'האט א הכשר פון די OU און ס'איז חלב עכו"ם, סאו אויף וואס דער הכשר איז אויף די אלע אנדערע זאכן די זעלבע אויכעט, איך ווייס נישט צו ענטעמענטס איז כשר אפילו ס'איז פת עכו"ם, צו ס'איז כשר ווייל זיי האבן געטשענדזשט. די פאליסי, און אמאל האבן זיי נישט געהאט קיין הכשר, און איך ווייס נישט ווען זיי האבן אנגעהויבן די הכשירים, יעצט ס'איז געווען אסאך קאמפעניס, און איך ווייס נישט פונקטליך היינט וועלכע זיי זענען, ווייל איך בין נישט דערין, ס'איז דא קאמפעניס וואס זענען שוין לאנג ארויס פון ביזנעס, וואס כלל ישראל פלעגט עס עסן, ווייל מ'האט עס גענומען אז ס'איז פת עכו"ם, און אויף פת עכו"ם איז מען נישט מחמיר, אזויווי יאנקל מילער זאגט זייער א גוט ווארט. ער זאגט אז אויף צוויי זאכן איז ער נישט מקפיד ווען ער פארט ארום אונטערוועגנס, ער פארט אסאך ארום, זאגט ער אויף צוויי זאכן איז ער נישט מקפיד, איינס איז אויף פת עכו"ם און איינס איז אויף בת עכו"ם, איז למעשה וויל איך נאר מסביר זיין אז אמאל האב איך אליין געזען אויף איינע פון די. קאמפעניס וואס זיי באקן איז געשטאנען אויפגעשריבן לארד, האב איך זיי אפגעקאלט פרעג איך אים דו נוצט עס אין די קעיק, זאגן זיי ניין ס'איז נאר געמאכט צו שמירן אויף די בעקעלעך ס'זאל נישט קלעבן, נאר טאמער איינער איז אלערדזשיק צו חזיר פעט און צו לארד מוזן זיי דאס ארויסשרייבן אז ס'האט אין זיך א געוויסן אמאונט פון חזיר פעט, יעצט קאלט מיך איינער אן אז ער ווייסט קלאר ענטעמענטס האט א הכשר, ווייסטו וואס? זיי מברר וואסערע הכשר ס'האט. זיי מברר צו דער הכשר איז אפילו ס'איז פת עכו"ם, און זיי מברר דער הכשר איז אפילו ס'איז חלב עכו"ם געבט מען אויך א הכשר, און זיי מברר צו ס'איז טאקע ממש היימיש כשר, ערשט דעמאלטס וועסטו וויסן וואס דו זאלסט טון. אבער נעם נישט פאר גרענטעד, איך האב געזאגט אז ענטעמענטס האט לארד און וועגן דעם דו ווייסט אז היינט האט עס נישט קיין לארד איז עס שוין כשר. נניח ס'האט נישט קיין לארד, ס'איז אבער ווייטער פת עכו"ם, האסטו א פראבלעם מיט דעם, די הלכה לאזט עס נישט נוצן. און נניח ס'האט נישט קיין לארד, טאמער האט עס חלב עכו"ם אין די קעיקס, דארפסטו אויך וויסן חלב עכו"ם איז אויך נישט מותר מען זאל עס נוצן, און בפרט נאך ס'איז נישט מותר היינט ווען ס'איז דא גענוג חלב ישראל. און איך וויל ענק זאגן סתם אזוי, מיט יארן צוריק בין איך געגאנגען צו הערשי'ס, ס'איז דארטן אזא שיינע, זיי ווייזן א שאו, מ'פארט אריין אין א, אין איך ווייס אין עפעס א טונעל צו וואס, און מ'שמעקט, קאפי ס'איז דאך אזוי שיין דארטן, מען קען נאך היינט גיין אין הערשיס פארק, זיי האבן אזא אמיוזמענט פארק, בין איך דעמאלטס געגאנגען און איך האב מברר געווען אז דער אמת איז מען קען מאכן הערשיס אלעס כשר ווייל רוב קינדער עסן דאס און ווען קינדער עסן זאכן ווערט זיי פארשטאפט דער קאפ, כ'דענק ווען איך בין געווען א יונגערמאן איך האב נישט געוואלט געבן פאר די קינדער די אלע פארמולעס ווייל ס'איז געווען. חלב עכו"ם, נישט געוואלט געבן פאר די קינדער, און נאכדעם געקומען איינער האט אינוועסט גרויס געלט, און מען האט געמאכט אז די קינדער זאלן האבן די פארמולע ביי די גרויסע קאמפאניס אז ס'זאל זיין חלב ישראל, ס'א מחיה איז אזוי ווי רוב קינדער וואקסן אויף אויף עם ענד עם קענדיס, און אפילו די היימישע וואס זיי געבן אבאכט אויף כשרות, די טשאקלעטס פאר די קינדער איז מען אביסל מיקל, ס'נאר קינדער, האב איך דעמאלטס געוואלט מאכן אז מען זאל קענען מאכן די אלע פראדוקטן. פראדוקטן וואס הערשיס געט ארויס זאל מען מאכן אז ס'זאל זיין חלב ישראל און ס'זאל זיין געהעריג ווי מ'זאגט מיט א היימישן הכשר, איז דעמאלטס איז געווען די או יו, זיי זענען היינט מסתם אויכעט נאך די בעלי מכשירים דארטן און זייער הכשר קאסט מסתם א האלבן מיליאן דאלער א יאר פארוואס אז מ'זאל קענען מתיר זיין חלב עכו"ם? ס'א דזשאוק די גאנצע זאך האב איך דעמאלטס געזאגט פאר הערשי, ס'א פאבליק קאמפאני כ'האב זיי געשריבן א בריוו אז איך וויל זיי זאלן האבן א געהעריגן הכשר, און איך בין מסכים עס צו מאכן אנע געלט. איך האב דעמאלטס געוואלט עס מאכן אנע געלט ווייל איך האב געהאלטן עס איז א געוואלדיגע תיקון עולם. איך האב זיי געפרעגט פון וויפיל פארעמס זיי נעמען מילך, און מען קען צושטעלן א מענטש, מען קען מאכן א ספעשל פראדאקשען פאר די כשר'ע, אדער מען קען מאכן גאנץ הערשיס זאל זיין כשר, און אזוי דארף מען מאכן אלע די סוויטס און די גודיס פאר קינדער זאל זיין כשר, ווייל ווען נישט טוסטו דעם קינד'ס קאפ נעבעך. פארשטאפט מיט דעם טרייפעס. האט די או יו נישט געוואלט, זיי האבן מורא געהאט זיי האבן א קאמפעטישן, זיי האבן מורא געהאט אז איך'ל אוועקוואקן מיט א האלב מיליאן דאלער א יאר. דאס אידישקייט היינט איז געבויעט נאר געלט און איך לאז נישט מען זאל מאכן בעסער ווייל איך האב מורא אז דעמאלטס זאל איך פארלירן דעם חלק פונעם הכשר. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? מען נעמט א משגיח וואס ער איז רעזיגנירט, דער באטערער, ער איז ארויסגעגאנגען פונעם הכשר פונעם פלייש ווייל מיל מארט האט אים נישט געוואלט פאלגן און ער האט זיך צו זיי געבעטן. דאס זענען היינט די השגחות. געזאגט. סאו דאס איז אביסל זאלסט פארשטיין די כשרות. איך האב נישט געזאגט אז ענטענמענס האט לארד היינט. איך האב געזאגט אז ס'איז געווען א גרויסע בעיקערי וואס זיי האבן, איך האב געזען אויף די אינגרידיענטס איז געשטאנען לארד, און איך האב געזען ווי א איד עסט עס, פרעג איך אים איר ווייסט וואס לארד איז? זאגט ער ניין. זאג איך אים לארד הייסט חזיר פעט און דעטס וואט יו העוו טו בי קערפול אבאוט. מען דארף אייביג ליינען די אלערדזשי פראבלעמס, אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, פאשקעס האט די טשאקלעט קאווערד נאפאוס, די אסטשאס, די וועיפערס, טשאקלעד קאווערד שטייט אז ס'איז פארווע און אז וועסט קוקן שטילערהייט וועסטו זעהן דארטן פאר די וואס האבן אלערדזשי שטייט ארויס אז זאלסט וויסן ס'איז איט מעי קאנטעין מילק וויאזוי געט מען דעמאלטס א הכשר פארווע אויף מילך אזוי איז עס ווייל מ'וואשט אויס די מאשין מיט טשאקלעד און מ'האפט אז ס'איז אלעס כשר ס'הייסט פארן אייבערשטן וואס מ'איז דארף מען זיין א הונדערט פערסענט פיור זאגט מען פאר רבונו של עולם לעיטער פאר יו. דיר מאכט מען נישט קיין גרויס געשעפט, ס'איז פארעווע און יעדער קען עס עסן אפילו ווען ער עסט פליישיג, אבער ס'קומט צו אלערדזשיס, דעמאלטס איז א קינד נעבעך געשטארבן מיטן דעברעצינער רב'ס הכשר ביי פאשקעס, האט מען דאך מורא אז ס'וועט ארויסקומען די גניבה, דארטן זאגט מען שוין יא זאלסט וואטשן אז פאר קינדער וואס האבן אלערדזשיס צו מילך זאלן עס נישט עסן, פארוואס? ווייל ס'מעי קאנטעין מילק, אזוי זעט אויס דאס גאנצע הכשר. און איך זאג נאכאמאל דער עולם זאל וואטשן נישט צו פארן צו די האטעלן, עס איז פסח, טאמער פאלט אריין חמץ אין טאפ האט מיר א משגיח געזאגט איך וואלט קיינמאל נישט דערציילט קיינעם, ווייל עס קאסט אזא האטעל קאסט אין די הונדערטער טויזענטער דאלער, און שטעל דיר פאר דאס געבן א זאג אוי עס איז געשען אן אומגליק עס איז אריינגעפאלן אביסל ברויט ווייל דער כינעזער האט געמישט מיט זיינע חמצ'דיגע זאכן וואס ער האט מיטגעברענגט פאר ברעקפעסט און עס איז אריינגעפאלן, וואס איז צו זאגן? ס'איז נישט דא צו עסן? מ'וועט דיך הרג'ענען! מען נעמט אוועק מענטשן אין אזאלעכע שטעט און לענדער וואו ס'איז נישט דא גארנישט אחוץ דעם האטעל דעמאלטס אויף פסח, זעסט נישט קענען קויפן אפילו אן אראנדזש זעסטו נישט קענען קויפן, זעסט זאגן יענעם פאר צוריק, האסט באצאלט דא צען טויזנט דאלער, און פאר דיר אהיים און ס'איז נישט דא צו עסן, רבותי טינק עבאוט איט, ס'איז פסח, פסח איז א חמץ איז במשהו און ס'איז כרת. ונכרתה ענד דאנט פלעי געימס. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן אז מ'האלט מיך אין איין קאלן וועגן די אלע נייע ישובים למשל סטעטן איילענד וואס איז מיט די מקווה? זאג איך יענעם אזוי ס'איז דא א מקווה דארט אין עפעס א חצר ביי איינעם אין שטוב און איך בין געווען אינוואלווד ווען מ'האט עס געמאכט אבער איך וויל דיר זאגן ס'איז שוין א מעשה פון מסתם צען אדער פופצן יאר און אויב דער לאו אוו עוורידזש איז רייט, איך גיי דאך דא ארום באקוקן דא מקוואות, יעצט דא אין ארץ ישראל און איך באקוק א מקווה נאך א מקווה, איינס נאך דאס אנדערע דארף מען פאררעכטן, מען דארף איבערמאכן, איך זאג שרעק, מיינט עס א חזקה עשויה להשתנות, איז אז עטס וועטס אנהייבן צו גיין אין די אלע מקוואות שפעטער, עט ענק זייער לייד טון, משל סטעטן איילענד. ס'איז א ליטוואק דער וואס ס'פירט עס, יא, ס'איז אנדערע מנהגים, אלעס איז אנדערש, די מקווה איז אנדערש, די תחזוקה, די אויפהאלטן איז אנדערש, און נאכדעם אפילו די די ליטווישע פרוי וואס זי גייט מיט אירע אייגענע לאנגע האר און זי קעמט זיך אויס א האלבע שעה פאר חפיפה און נאכדעם פאלן אריין אין די מקווה די האלבע פון אירע האר, איר ווייסט נאכדעם וואס א ליטווישע פרוי גייט אין מקווה קען מען אנהייבן צו מאכן א שייטל פון דעם אז מען נעמט ארויס די האר, און ווער גיבט אכטונג היינט ארויסצונעמען די האר, איז למעשה ס'איז זייער נישט גוט, און ס'איז נישט געמאכט פאר אונז פאר אונזער עולם אז זאלן גיין דארט, אויסער דעם בר מן דין וואס די אלע אמעריקאנע רבנים האבן אזא פארשאלטענע קראנקייט איך לאז נישט אריין איך לאז נישט. נישט אריין. פליישמאן פון בארא פארק האט נישט אריינגעלאזט אפילו די רבנים. איך קום דא אין ארץ ישראל ווי איך קלאפ אריין לאזט מען אריין. כ'זע א פאני פאני זאך די גאנצע זאך. איר ווייסט פארוואס? ווייל דער איד דא אין ארץ ישראל דער רב האט נישט וואס צו באהאלטן. אז דו כאפסט אים אז ס'טויג נישט זאגט ער אדרבה פאררעכט. און אין אמעריקע? ניין זיין פרעסטידזש וועט פאלן. שעים אן יו אלל רבנים. פרעסטידזש? לאט א פרוי זיך טובל'ען אין א פסול'ע מקווה אבי זיין פרעסטידזש זאל שטיין גוט. עניוועי. ס'דא אסאך שאלות אין די מקווה מיט די וואס זיי נוצן עס, זיי לאזן איבער האר, זיי לאזן איבער אין חפיפה צימער האר, און בסופו של דבר איז זייער שווער זיך צו שלאגן מיט האר, וועגן דעם האט מען זיך ביי אונז אפגעשוירן אלע יארן, ביי אונז האט מען אפגעשוירן די האר פון די פרוי און די מאנ'ס בארד איז געבליבן גאנץ, ביי די ליטא איז פונקט פארקערט געווען, די פרוי האט געהאט לאנגע האר און די מאנ'ס בארד האט מען אפגעשוירן. ס'איז דא אזא מליצה ויספר המן לזרש אשתו אז נאר המן שערט אפ א פרוי. שטותים די אלע זאכן ס'איז נישט אונזער קאפ אוו טי ס'האט מיט אונז גארנישט און מ'דארף זייער זייער שטארק וואטשן און טאמער לאט ענק דער רב נישט אריין האטס שוין מיט די מקווה גארנישט צו טון ס'נישט קיין חילוק אפילו משה רבינו מיט יהושע בן נון האט עס געבויעט ס'קען מארגן פסול זיין, און טאמער לאט ער אייך אריין און ער באקוקט, איז די ערשטע זאך וואס איר זאלט פארלאנגען איז, איך וויל איבערטוישן דעם מי גשמים, די ערשטע זאך, מיט א געהעריגן קאמפעטענטן מורה הוראה. יעצט ס'איז דא אסאך וואס זאגן אז זיי ווילן איך זאל עס קומען בודק זיין, זאג איך יענעם, דו מאכסט א טעות, ווייל אז ס'קויפן דארט צוואנציג, דרייסיג און פערציג אינגעלייט דירות, און ס'איז דא בעלזער אויך דארט מיט אלע, און די זענען ברוגז אז איך טשעפע מיטן גרויסן בער, זייער רבי'ן, און מיט די אלע זנות'ס גייט. פאר, ממילא מאכסטו דיר נאר א פראבלעם, ווייל דעמאלטס וועט ער נישט נעמען און לאזן אריין אן אנדערן, און ס'וועט בלייבן בסך הכל נע, ר' נחום האט געזאגט נע, דע דע דע, עטס קענטס דאך שוין די אלע אלע סאקמערע קאקמערע דרכים קענט עטס דאך שוין, הע עטס קענטס עס בעסער פון מיר, סא נעמטס א מענטש וואס ער איז א באקאנטער אז ער קען געהעריג הלכות מקוואות, און נעמטס א מענטש פארטש וואס דער מענטש זאל דארט שטיין בשעת מען טוט אלעס איבערמאכן, און נאר דעמאלט זאלסטו וויסן אז דו קענסט עס נוצן. יעצט ראו מה בין בני לבן חמי, איך ווייס ס'איז דא די בהמות האבן ארויסגעלייגט איסורים אויף מיר, איים נאט וועלקאם זיי אין צו זייערע מקווה'ס צו געבן א הכשר, און יארן לאנג האבן זיי געהאט פסול'ע מקווה'ס אין די מאונטענס, איך האב אלעס גענומען אין די הענט אריין אפילו סקווער אונטער הרב משה ניישלאס, אין די קאנטרי האב איך געוויזן אז ס'איז נישט גוט, העי. מען קען פאררעכטן. נאר וואס, עטס ווילטס נישט, עטס האטס נישט קיין זכי' צו האבן א כשר'ע מקווה, דעטס בעסיקלי וואט איט בוילס דאון טו. אבער, איך שטופ מיך נישט, יא יא, ניין ניין, איך האב בסך הכל יעצט אין ארץ ישראל בין איך דא צוויי א האלב וואכן, וועל איך זיין דא, און די רבנות האט אויף מיר ארויפגעווארפן איך זאל דורכגיין זעכצן מקווה'ס און זיי געבן א דו"ח, א דין וחשבון פונקטליך וואס ס'פעלט אויס צו פאררעכטן און אזוי ווייטער, און ס'דא אסאך אסאך פראבלעמס, אבער איך שטופ מיך נישט, עטס ווילטס איז גוט און אן מיר אויך גוט, למעשה ענקערע מורי הוראות און ענקערע שקצים זענען מכשיל מיט נבילות וטריפות, זענען מכשיל אייגענע קינדער און זיי טוען כל דבר אסור, זיי וואוינען מיט שוועגערינס, אלעס איז נעבעך אן אומגליק, אבער זיי מוזן בלייבן ווייטער פארלערן הלכות נידה, און זיי מוזן ווייטער בלייבן די שיינע איד אין בית מדרש, דאס איז דער חילוק צווישן מיר און צווישן ענק, פארשטייסט? מען זאגט אויף ענגליש איי קען טעיק ע הינט ווען איים נאט וואנטעד, ווילסט מיך נישט? איך האב גענוג, איך בין געווען דעם ווינטער א גאנצן ווינטער יעדע צוויי וואכן בין איך געווען כמעט צוויי וואכן אויף אן אנדערע מקווה אין אמעריקע, און איך זאג יעדן רב זאלסט וויסן, די שקצים, די וואס ווילן טון משכב זכור, האבן געלייגט א חרם אויף מיר, פרעג דיך גוט נאך פאר דו נעמסט מיך, נישט דעמאלט מוזן זאגן אה ער ער ער, און אלע זענען זיי צוריק געקומען, ס'איז בסדר. פארוואס טוה איך דאס אלעס? ווייל איך וויל נישט אז א אידישע טאכטער זאל דארפן גיין אין א מקווה וואס שפעטער זאל זי זאגן יוי ווען איך ווייס דען אז ער איז דארטן דער אב המכשיר. דאס אז ר' חיים מנשה פרידמאן האט נישט דערלעבט צו גיין אין די מקווה ווען נישט אברהמעלע כץ וואס האט עס גוט געפירט, איז געווען א שטיקל כשר'ע מקווה, דאס ווייסטס עטץ נישט, און אז ס'איז דא נאסן שעכטער אין לעיקוואוד וואס ער האט געהאט א מקווה וואס איז געווען מיט אלע פראבלעמען, איך אליין האב דארט פארראכטן עטליכע מקווה'ס, ס'איז געווען דער בצלאל קליינ'ס מקווה, ס'איז געווען מער מהודר סופאוזינגלי, אבער ס'האט זיך געהאט אירע פראבלעמען מיטן דאך, דאס אלעס ווייסט נישט די פרוי, נאר זי ווייסט איי נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג, איך האב ענק אלע טיף טייער אין דרערד, עטץ ווייסטס פאר וועם איך ארבעט דא יעצט? איך ארבעט דא פאר די רבנות, זעכצן מקווה'ס גיי איך יעצט דורך, מיטן אייבערשט'ס הילף וועל איך נאך נישט אנקומען דורך צו גיין, וועל איך צוריק קומען נאכאמאל, און די תקציבים קומט פון מדינת ישראל, אלעס וואס איך הייס פארעכטן מוז ווערן פארראכטן, ווייל זיי האבן מיך גערופן, די מדינה באצאלט דאס אלעס. סאו עטס האטס ערליך געלט? מיינס איז ערליך, ס'איז פול מיט גניבה גזילה עניוועי, און פול מיט רציחה אויכעט. נאר אין קלאמפיש נייעס עטס האטס די ערליכע געלט, עטס האטס א כשר'ע מקווה איז א קוועסטשען מארק, און דא די חברה האבן נישט קיין ערליך געלט, ימח שמו די ציונים, אבער זיי טרייען צו האבן כאטש כשר'ע מקווה'ס, און דאס אז יעדער רופט ארויף היינט פאר'ן בודק זיין מקווה'ס דא אין ארץ ישראל איז אויכעט מיין ארבעט, איך ארבעט דא יארן, זיי קענען מיין ארבעט, איך קום ארום אין אלע משרדים פון די רבנות, ווייזן זיי מיר מיינע בריוון וואס איך האב נאר געשיקט פאר איינעם אויף א מקווה אז ס'איז נישט אין דער ארדענונג, ווייזן זיי מיר יא זיי האבן עס דורכגעגאנגען און זיי זעען טאקע יא פיין עטס האלט צו אן ענקערע מסורת, טרעדישן, רציחה, גניבה גזילה, ניאוף, משכב זכור, און לייגן מענטשן אין חרם, הא הא הא, מ'געלייגט אין חרם, ווער האט געלייגט, ווער איז דער לייגער, א באנדע לייצים. און די אידישע טאכטער דארף פארשטיין אז אויסער דעם וואס איך בין זיך מוסר נפש איר צוצושטעלן א כשר'ע מקווה מיטן אייבערשטנ'ס הילף, וואס די רבנים קודנט קעיר לעס, איז דא נאך זייער זייער א וויכטיגע זאך, אז די קינד וואס ווערט געבוירן פון די מקווה, סיי א יונגל סיי א מיידל, דארף האבן שמירה, און דאס שטעל איך אויך צו מיטן אייבערשטנ'ס הילף. דאס וואס ס'פארט אזוי גוט און ס'ווערט א שינוי איבעראל ווארלד ווייד, אפילו דא אין ארץ ישראל, ס'איז אלעס פאר איין טעם, נחום ראזענבערג שלאגט זיך, איז במילא איף יו דאונט אנדערסטענד דעטס וואט פסח איז אלל אבאוט, ושאינו יודע לשאול את פתח לו, את איז א לשון נקבה, דארף פאר די נקבה פאר די פרוי דארף מען עפענען דעם שכל אביסל, נאר ס'איז נישט מיינע ביזנעס, איי דאונט געט פעיד פאר מקווה'ס האב איך שוין ביי קיינעם נישט גענומען, און אפילו דא אין ארץ ישראל, דאס וואס איך בין דא איז אויף מיין חשבון, די עקספענסעס אלעס, ס'אלץ אויף מיין חשבון. אויפן חשבון הבראן ווי מען רופט עס, בסך הכל וואס זיי באצאלן איז די לעיבער און די מאטעריאל צו פיקסן די מקווה. כ'האב געוואלט זאגן ווען כ'לייג יעצט ארויף די הקלטה, די רעקארדינג, ליין איך דא אין צייטונג אין ארץ ישראל אז מ'האט געמאכט תרגילים, מ'האט געמאכט פרעקטיסעס וויאזוי מ'וועט אריינגיין אויף לבנון, עס איז מורא'דיג גוט געלונגען, אין איינע פון די טעג האלט מען ביים אריינגיין, און מען באמבעדירט סיריע, ווער באמבעדירט? ס'איז מדינת ישראל, ס'האט געהייסן קודם די רוס וועט נישט לאזן, אבער זעהט זיך אויס אז די רוס כאפט אויכעט אז ער דארף מער האבן מדינת ישראל אין מידל איסט ווי ער דארף האבן סיריע אין מידל איסט, סאו ס'איז ס'איז אנגעשטרענגט דער מצב, ס'איז דא פילט מען עס שוין, דא זעהט מען שוין די אלע טאנקען מיט די פליגערס, מען מאכט עקסערסייזעס. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, די רשעים די רבנים רוידעפן, און אונז גיימער זיי צוריק רוידעפן, אונז לאזמער זיך מער נישט פון די אלע גארביטש, אונז זעמער וואסערע נואפים זיי זענען, דער שמוציגסטער באלעבאס איז נישט אזוי ווי דער איידעלסטער רב, עניוועי, איך וויל זאגן די אלע בחורים קאלן מיך דא אפ, און מען טרעפט מיך דא אינגעלייט זאגן זיי אז מען האט געבלאקט מיין נאמבער, איך ווייס זיי בלאקן מיין נאמבער, אבער איך ווייס וואס יעדער טוט, מען האט א עקסטערע נאמבער, מען האט צוויי טעלעפאונס, איינס א טרייפען און איינס א כשר, אדער קענסט מאכן א פריפעיד פאון, דעמאלטס קענען זיי גארנישט טון, און. איך וויל ענק זאגן. כ'האב מיישב געווען זיך מ'טאר נישט עסן אין א טעלער, מ'טאר נישט עסן מיט א לעפל, מ'טאר נישט עסן מיט א גאפל, ווייל דאס איז אלעס אזאלכע זאכן וואס ט, און מ'קען עסן טרייפות, ס'איז דאך אזאלכע בהמות די רבנים, און זיי ווילן אונז זאל מען זיי אננעמען פאר מורי דרך, זיי זענען דריידלגייערס, נואפים, וואס זיי ווייסן נישט וואס צו טון מיטן גוטן טאג, זאלן זיי גיין זוכן דזשאבס. געזאגט. איז די אלע בחורים זיי האבן א פראבלעם מאכטס ענק אן עקסטערן פאון קיינער דארף נישט וויסן און האטס די רבנים אין דר'ערד ווייל זיי האבן ענק אויכעט אין דר'ערד זיי טוהן פאר ענק גארנישט און דאס וועט מאכן די ענדע פון דעם אין ווילימסבורג האט אויך יעדער האט נאך א טעלעפאן זאגט מיר איינער קאסט אים נאך דרייסיג דאלער צו האבן א טעלעפאן צו הערן נחום ראזענבערגס האטליין ס'לוינט זיך אים אן צו היטן די קינדער איז מער ווערט. שוין האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן יום טוב.